א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי. איך מוז צולייגן אן עמורדזשענסי, כאטש איך האב שוין נישט געוואלט רעדן ווייל כ'בין מורא'דיג טרוד מיט טויזענטער זאכן, און כ'האב שוין געקלערט ס'וועט שוין בלייבן אזוי, אבער איך וויל ענק דערציילן א מעשה, רבותי גלייבטס נישט וואס איך זאג ס'איז אלעס שקר, עטס קענטס זיך אלטע אזיאטישע מארמאראשע בהמות זאגן אלעס וואס איך זאג איז ליגן, ס'איז דא א דרייווער ביי די זאליס ער הייסט סרול מינץ ער גייט פיר און צוואַנציק יאר א דרייווער. דאס מיינט ער איז שוין געווען מסתם נאך צוואַנציק יאר עלטער ווייל ער האט דאך נישט באקומען דרייווער לייסענס ביי די צען. סאו פיגער אוט ווי אלט ער איז, ער איז מיין עידזש. ווי אלט איך בין? איך געדענק שוין נישט, אזויפיל יארן צוריק געבוירן געווארן איך געדענק שוין גארנישט. עניוועי, די קעמערעס האט געארבעט? ער פלעגט צודעקן זיין קעמערע, מען האט אויף אים געהאט אסאך טענות, האט ער געטענה'ט ער גייט אסאך מאל ארויס אין טוילעט ער וויל נישט מען זאל זען. פיין, דאס איז די דזשאוק נאמבער פֿינף הונדערט פֿופֿציק און זעקס. שוין, בקיצור ער. ארויס און ער האט עס צוגעדעקט. אבער ס'איז דא איין זאך, ס'איז דא שמיעה און ס'איז דא ראיה. שמיעה מיינט מען הערט, ראיה מיינט מען זעהט. מען האט געהערט די ניבול פה האט נישט אויפגעהערט פון זיין ווידיאו און מען האט זיך באקלאגט אויף אים. זאלט וויסן יעדן אויף וועם מען באקלאגט זיך איז עפעס צו דא. איז פייער. עניוועי, ער האט געדרייווט און געדרייווט. ויהי היום, ער האט נישט געוואוסט אז אין די בעק איז אויך דא א קעמערע. ער האט געמיינט אז נחום ראזענבערג בהמה האט עס נאר געלייגט אין די פראנט און אינדרויסן פונעם באס אין פראנט און אין די בעק פונעם באס אינדרויסן. אבער אז אינעם באס זאל זיין נאך א ווידיאו פארוואס דארף מען דאס האבן? א משוגענער ווי נחום קען דאס אויך טון. עניוועי, האט גענומען א יונגל צו די בעק און ער האט געטון וואס מען טאר נישט. פונקטליך וואס ער האט געטון איז נישט וויכטיג. ער האט געטון וואס מען טאר נישט און זאלי. זיי האבן אריינגערופן נישט זאלי אליין, זאלי האט אן ארגענעזעישן, און קיין לאסוט זוכט קיינער נישט, און אריינצופאלן אויף מיין האטליין, האט א רב געזאגט, אריינצופאלן אין א סעספול איז גרינגער ווי צו גיין אויף דיין האטליין, ס'איז נישט אזוי דעינדזשערעס, עניוועי, זיי זענען געגאנגען זיי האבן אים אריינגערופן, זיי האבן אים געזאגט, ר' איד, איר זענט פייערד. געהאט, זאלט קושן די מזוזה פון די אנדערע זייט ענד נעווער קאם בעק, ממילא האט מען אים ארויסגעשיקט, קאלן זיי מיך אפ ווייל ער האט דאך אויכעט, ער האט מענטשן וואס זענען מיינע ידידים, מענטשן וואס האלטן פון מיין ארבעט, און ער האט זיך מיישב געווען, זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן מיר ר' נחום, א האום ראן, יו דיד איט אגען, און עז לאנג עז די חברה ווילן נישט האלטן די הענט ביי זיך, עסטו היטן האום ראנס, צו יעדע פאר וואכן ווייל זיי האבן אויף די ליסטע זיי האבן מיר געזאגט אלע זאגן מיר אפילו אין פון בעלז האט מען מיך געקאלט די נעמען וואס דו געסט ווייסן מיר אונז האבן נאר א פראבלעם וויאזוי מען מאכט די אפערעישן למשל איינער האט א בראך אפערעישן טאראנטא מאכן זיי עס אויף אזא סיסטעם אז זיי שניידן עפעס שיף איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי אז דעם נעקסטן טאג קענסטו שפילן פוטבאל און אין ניו יארק דארף מען ליגן זעקס וואכן סאו וויאזוי צו מאכן די אפערעישן דאס איז די שוועריקייט אבער זיי ווייסן זיי זאגן קיין ליגנט זאגסטו נישט. נישט אומזינסט האבן זיי געוואלט לייגן א חרם, ווייל זיי האבן געוואוסט, טאמער ס'וועט אנהייבן צו פארן וויאזוי איך האב מיר פארגעשטעלט אז ס'וועט פארן, וואו! וועט זיין בזיונות פאר אלע רבנים און אלע מגידי שיעור. כ'האב געוואלט נאר צולייגן א קלייניקייט, ס'איז דא אזוי, ס'איז דא די סאטמארע ווערזשען אוו די סטארי, און נאכדעם איז דא די ווערזשען אוו די סטארי פון דעם מינץ מיט זיינע פרענדס די באס דרייווערס, בקיצור דער מינץ. זיינע פרענדס קאלן אפ אז זאלסט וויסן אז ס'איז געווען פשוט א דיספיוט וועגן געלט, וועגן אווערטיים, וועגן זונטאג, זאג איך דאס איז דזשאוק נאמבער סיקס טאוזענט פיר הונדערט און סיקסטין, ביי יעדן וועם מען כאפט איז דאך דא א ריזן פארוואס, איך וויל דאס נישט הערן. נאר איין זאך וויל איך ענק זאגן וואס דאס איז זייער וויכטיג, ס'האט מיר געזאגט א באס דרייווער פון סאטמאר אז. די מיינסט אז מינץ איז אזא בהמה? ער געמיינט אז סאיז נישט דא אין די בעק? וואס אונז קען מען דאך יעדן חלק פונעם באס, אונז מוזן מיר טשעקן דעם באס יעדן טאג, און ס'דא זאכן וואס מ'מוז טשעקן וואנס אין א ווייל, דער מינץ האט געוואוסט אז ס'איז נישט קאנעקטעד די בעק, און דאס האט ער מיר געזאגט, איך וועל דיר געבן א ליסט זאגט ער פון אלע באסעס וואס האבן בכלל נישט קיין קאנעקשאן, ס'איז נישט קאנעקטעד. ס'דא וואס איז נישט קאנעקטעד נישט די בעק און נישט די פראנט, ס'איז נישט קאנעקטעד גארנישט, און דאס איז אונזער נעקסטע מישען אז די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישאן זאל אנהייבן אפצושטעלן די באסעס, אויב דאס איז אמת איז דאך אן אומגליק, יעצט אויב עטס געדענקטס כ'האב געזאגט דא אויף איינע פון די שיעורים אז ס'איז געווען איינער וואס האט אריינגענומען א קינד דא אין עפעס א ישיבה קטנה און ער האט מאלעסטעד, פרעג איך אים ס'קען דאך נישט זיין ווייל ליגעלי איז דאך דא איבעראל א ווידיאו. האט ער מיר געזאגט אז דער מנהל האט עס דיסקאנעקטעד. אוו, און יעצט וועט מען אנהייבן צו געבן סאמענסעס פאר דיסקאנעקשאן, ס'וועט גיין א מחיה, וואטש ענד סי. סאו, האמיר נאך ווייטער וואס צו טון, כ'האב געמיינט איך גיי שוין ריטייערן, און דערווייל זע איך עטס זענטס קלוגער פונעם סיסטעם, ס'דער אלטער פארדרייטער סיסטעם, איינער האט אמאל געזאגט, וואס איז מיר א חילוק ווער ס'איז פרעזידענט, צו דער דעמאקרעט צו דער ריפאבליק, וויפיל די וועלפעיר און די פוד סטעמפס און די סעקשאן עיט און מיר זאגן אז מ'מעג פארדינען אזוי פיל וועלן מיר אריינגעבן. יעצט איז מיר דען א חילוק ווער ס'איז דער פרעזידענט? און דאס איז זייער זייער נישט גוט, ווייל יעצט זעה איך אז דער אמת איז דער עולם האלט שוין אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, אבער די מלמדים און די באס דרייווערס קענען נאכנישט אויפגעבן זייערע תענוגים. איטס דזשאסט גאנע בי טו בעד. יעצט איך וויל נאך א זאך פרעגן, אויב דאס איז אלעס אמת, פארוואס האט מען אים ארויסגעווארפן? פארוואס זעצט מען אים נישט איין? און נישט נאר דאס, מען דארף אים אריינווארפן און נישט ארויסווארפן. און נאכדעם ס'האט מיר געזאגט יעצט איינער וואס איז אויך א באס דרייווער וואס דער אליינס דער דרייווער האט אים געזאגט אז ער הייבט אן א נייעם דזשאב אין אן אנדערע סקול, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, shame on you all. און איך וויל ענק טאקע זאגן יעצט רבותי ס'קומט יעצט די שלאף רבי סיזען שרייבט איינער אריין מען זוכט א שלאף רבי'ן אין א קעמפ מען זאל זיך אויך שפילן מיט די קינדער איז איך האב אנגעקאלט יענעם איך ווייס ווער ער איז איך האב אים געזאגט די ווייסט וואסערע רשע און אכזר די ביסט ווייסט וואס א מאמע גייט דורך ביז זי ברענגט א קינד אויף די וועלט די ווייסט איין שטופ אין תחת קען מיינען פאר דעם קינד איז פינישט פאר לייף, איז למעשה עס וויל איך ענק זאגן אז כ'האב אים געזאגט ווי קענסטו טון אזא ביליגקייט שטעלסט אריין אין א צייטונג דו זוכסט א מלמד דו ווייסט ווער ער איז דו ווייסט פון ווי ער קומט דו ווייסט פון וויפיל מקוואות ער האט זיך שוין אויסגעווייקט ס'הייסט דו זוכסט א מלמד און האסט נישט צווישן אלע דיינע מענטשן א נארמאלן מענטש זאגט ער יא אבער יענץ איז ביליגער. כאפט א יונגערמאנטשיק וואס האט יעצט חתונה געהאט, זאג איך אבער דער יונגערמאנטשיק וואס האט יעצט חתונה געהאט האט א הייסע ערווה, הי איז אין פאר איט, נעמען איינעם וואס איז שוין נאך דרייסיג, שוין אביסל אפגעקילט די תאווה, הגם דער באס דרייווער איז שוין עלטער פון דרייסיג, ער מוז האבן זעכציג, ער מוז האבן איין עידזש, סאו כ'וויל ענק זאגן, רבותי, שיקטס די קינדער אין קעמפ, נאמבער וואן דאס אונטערצושרייבן אויב עפעס געשעהט זאל מען נישט סוען נאר מען זאל גיין צו דריי ביזנעסלייט, דאס זאלט עטס קיינמאל נישט טוהן, דאס איז אגענסט די לאו, און נאמבער טו, מען זאל וואטשן ווי די קינדער גייען, מען זאל וויסן פאראויס ווער ס'וועט זיין די מלמד, די שלאף רעבע, מיטן שפיל די, מיטן שפיל רעבע, מיט אלעם, ווייל דאס מוזט עטס געדענקען אז אין קעמפ זענט עטס נישט דארט, דאס קינד קען ענק נישט פארציילן, און ער קען ווערן אינפעקטעד מיט די דיזיזעס, און די זעלבע אויך א מיידל, ס'איז דא דער גרעסטער חכם אין סאטמאר, א חכם מאוד מכל אדם, שלמה הערצאג, ער איז אזא געלונגענער מענטש. אונז אז נייטרא אלס זייענדיג א תלמיד דארט האבן זיי אים נישט געקענט געבן א דזשאב אפילו צו פוצן א טוילעט, און אין סאטמאר איז ער דער גאנצער פירער פון די מיידלעך און זיצט א גאנצן זומער דארטן אין מיידל קעמפ, ס'איז א חוצפה און א דיסגרעיס, און קומטס מיר נישט אן אז דער רבי זכרונו לברכה, איך ווייס נישט וואס איז געווען אין רבינ'ס צייט, איך ווייס איין זאך, מען האט יעצט אויך געכאפט נאך איינעם וואס ער איז געווען אן אב הבית אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען אויף אים א תלונה, ס'איז געווען נאך א תלונה, נאך א קינד און נאך א קינד, קיצור די מענטשן.

אלע יארן, ס'איז געווען מיט לכתחילה. פארוואס האט קיינער נישט געזאגט גארנישט? וואס האט יעדער מורא געהאט צו זאגן? עטס מיינטס אז מען איז נישט אריין צום סיגוטער, צו מען איז נישט אריין צום דברי יואל און מען האט אים פארציילט? ס'איז געווען א גראבער חזיר עזריאל גליק, און דער עזריאל האט אלעס צוצעוואסערט. און ביים ברך משה איז אויך געווען זיינע שקצים וואס זיי האבן אלעס צוצעוואסערט. ווער ס'איז געווען ווייס איך נישט, ס'איז נישט אינטערעסאנט. אז מען קען דעם דברי יואל פארפירן האט מען געקענט דעם ברך משה זיכער פארפירן. און שוין. דעטס איט. און איך זאג נאכאמאל, אפילו איך קען נאכנישט פועל'ן אז יעדעס קינד זאל האבן א. סמארטפאון מיט זיך, אבער דאס קען איך זיכער פועל'ן אז א געהעריגן פאון זאל יעדעס קינד האבן, אנדערש שיקטס נישט די קינדער אין קעמפ, און אז מען אטאקירט אים אין א וואלד זאל ער קענען פרעסן די ניין וואן וואן באטן, אדער וואטעווער ס'איז אין אפסטעיט, איך ווייס אפילו נישט, איך מיין ס'איז אויכעט ניין וואן וואן, און יעדע פאליס די לאקעל דארף זיין געפראגרעמט אינעם טעלעפאון. און איינער קומט צו, יו פרעס די באטטען, און זיי זעען גראד פון ווי ס'קומט, איר פארשטייט? דיס העז טו בי דאן, איטס יור טשילדרען, איך איך פארשטיי בכלל נישט, קומט צו א איד, איך זאג אים איך וויל דיר געבן טויזענט דאלער, הייבט ער אן פארוואס, פאר ווען, פון ווי קומט די געלט, האסט עס געטובלט אין מקווה צו נישט, רבי איד איך טו דיר א טובה, איך ברענג דיר טויזענט דאלער, שטעל דיר פאר איך ברענג דיר א מיליאן דאלער, יעצט טראכט וויפיל דיין קינד איז ווערד, אז ער זאל זיין געזונט און דורכגיין די טינעידזש יארן און נישט אריינפאלן אויף דראגס און און זיך נישט נעמען דאס לעבן. רבותי, קיינער נעמט זיך נישט דאס לעבן, נאר ס'איז דא די ווייבל וואס מען זוכט זי נאך, און לויט ווי די פאליס געבן איבער גייט מען בקרוב אויפהערן צו זוכן, ווייל עפטער א סערטען אמאונט איז די גאווערמענט נישט ריספאנסיבל מער. צווישן די שטיינער דארט און דאס וואסער צעשיסט דער מענטש, און ס'איז דא גרויסע פיש וואס זענען אויך הונגעריג. עניוועי, רבותי, די סאמער איז היער. ענד וואטש וואט די טשילדרען אר דואינג, דו דענקסט איך האב ענק אמאל געזאגט א טעלעוויזשען סטעישען האט געהאט א עד איטס ניין א'קלאק עט נייט דו יו נאו ווער יור טשילדרען אר? רבותי טינק אבאוט איט. איך וויל ענק נאכאמאל זאגן ווי שיין, איש ישראל המכונה אנשי חיקו ער הייסט ישראל מינץ ער איז שוין א דרייווער פֿיר און צוואַנציק יאר ווייסט וואס דאס הייסט ער איז שוין רעדי פאר ריטייערמענט. עניוועי, גייען מיר ווייטער געזונט. קודם האב איך ענק געוואלט זאגן די היילייטס, ס'איז דא א טיטשער, א מלמד, אין שלום תורה אקעדעמי, אין א שטאט אין ניו דזשערזי ס'הייסט מארגענוויל, און איז אויך דער דירעקטאר אוו די טווין ריווער טשעפטער אוו נעשאנעל קאונסיל אוו סינאגאגס, דאס איז NYSC, דאס איז א חלק פון די OU. קיצור, און ער איז געווען ווי מ'זאגט דער הויפט פון דעם, און איז אויך געווען א מלמד, און ער האט געטשעפעט קינדער, און מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט לויט וויאזוי די פאליס געבן איבער האט ער געטאטשט די וויקטימס אינאפראפריעט און אויף איין אקעיזשן איז דא א ריפארט אז מען האט אים געפרעגט פארוואס איז ער אין דעם ראביי'ס אפיס האט ער נישט געהאט וואס צו ענטפערן און אין אנדערע אן אנדערע ריפארט איך האב אפילו נישט געוואוסט אז דער סטודענט איז א סטודענט אין שלום תורה טייטש ער קען אריינרופן פרעמדע מענטשן אויכעט. ס'איז מורא'דיג מורא'דיג שמוציג און מיעס. יעצט די שייניקייט דערפון איז אז די NCSY, דאס איז די אפיס פאר די ארטאדאקס יוניאן, האבן אימידיעטלי דעם מענטש געשטעלט אויף א ליעוו פענדינג די אינוועסטיגעישאן. דאס איז שוין א מורא'דיגע פוש פארווארד. און אזוי ווי מ'האט אים געשטעלט אויף ליעוו, האט מען אנגעהויבן אן אינוועסטיגעישן און מ'האט אנגעהויבן צו זעהן אז ער איז אויף צרות, ער איז א חזיר. יעצט ער איז שוין געווען מיט זיי פֿופֿצן יאהר, שטעל דיר פאר, און זיי זאגן אז קיינער האט זיך נישט געמאכט אוועיר אויף זיין שמוציגן אויפירעכץ. יעצט ס'איז דא א פרוי זי הייסט אביטל חיזוק, זי איז די דירעקטאר אוו די OU די סטרעטעדזשיס וויאזוי מ'איז מקרב קינדער, זאגט זי די פירסט פריאריטי וואס טו סענד א לעטער אוט טו די פערענטס, טו אינפארם דעם אז ס'איז גרויסע צרות און ממילא זאל יעדער וואטשן. נאכדעם האבן זיי גענומען די NCSY, די ניו דזשערסי רידזשען האבן גענומען ראביי איטען קאץ אז ער זאל, ער האלט א מיטינג, האט ער געהאלטן די וואך, מעי די פארט, פאר די קינדער מיט די עלטערן, מ'זאל וויסן ס'איז דא חזירים. און דאונט בי עפרעיד, ס'איז שוין נישט ווי אמאל מ'עט ענק גיין קלאבער, מ'עט ענק נאכלויפן, ניין, מ'עט ענק אויסהערן. און זיי האבן געזאגט עני קוועשאנס וואס איז דא, זענען זיי ווילינג צו ענפערן, דעטס קאלד הענדלינג די סיטואשען לייק יו אר סופאוזד טו, ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי האבן מיר געהענדלט, אז ס'איז נישט אמת, די קינד איז א ליגענער, יא. יעצט זיי האבן זיך אויך געלערנט זאגן זיי פון ראביי ברוך לענער, וואס דער ברוך לענער איז געווען די פרינציפעל, פון הילל ישיבה היי סקול אין דיעל, און ער איז אויך געווען אן NCSY דירעקטאר, און לענער האט ריזיינט פון די OU ווייל ס'איז געווען אין די Jewish Week א ריפארט וואס זיי האבן געשריבן זיין גאנצע היסטארי פון סעקשועל אביוז, און ממילא האט מען אים ארויסגעווארפן, ווייסן זיי אז ס'איז דא אזא זאך אז דער מלמד האט אויך א שוואנץ און ער האט אויך א פיפיק און ער קען עס אויך שטופן אין תחת אריין פאר קינדער, די סקול האט אויך א וועבסייט וואס זיי האבן אלעס ארויפגעשטעלט און.

ביקאויס די ס'מוז זיך אפשטעלן די זאך. יעצט וויאזוי הייסט ער ויקרא שמו בישראל? ער הייסט ראביי מנחם טשין, CHINN, נישט קיין טשייניז, ער איז א אידישער מענטש מיט א שיינע בארד, ס'איז אביסל ארומגעטרימט באט ער האט א בארד מ'זעט אויף אים ער איז א איד נישט קיין טשייניז, און די עיקר וואס מ'האט שוין אויף אים אז ער האט א צוועלף יעריג אינגל סעקשועלי עסאלטעד, ער האט ער אליינס איז זעקס און פערציג יאר אלט. און האט נישט געטראפן אן אנדערן חבר ווי א יונג יונגעלע פון צוועלף יאר, איז דאס נישט קיין שמוץ און קיין אנהערד אוו סין? מורא'דיג. שוין, דאס איז איין מעשה, אבער פון איין מעשה קען מען דאך נאכנישט בויען גארנישט, ס'איז דא נאך א מעשה אויכעט, כ'וויל ענק פארציילן א שיינע מעשה. ס'דא א סאקמערע קאקמערע דיין אין מאנטשעסטער. מאנטשעסטער זאלט איר וויסן איז די ארגסטע פלאץ פאר זנות. פארוואס? ווייל ס'דא דער ראש ישיבה פון לעיקוואד, ער איז נישט קיין ראש ישיבה, ער איז א בעל מוסר, א מוסר שמוץ געטער. דער ראש ישיבה, דער מוסר שמוץ געבער, ער איז געווען אמאל אין מאנטשעסטער א מוסר שמוץ געבער, און ער האט נישט געלאזט מ'זאל גיין. ביי א רעיפ צו די פאליס, ער האט געוויסט פון אלעם, איז אלעס אנגעקומען צו דעם שייגעץ, שפעטער האט מען אים געמאכט ער זאל האבן אן עליה, מען האט אים געגעבן אז ער זאל זיין אין לעיקוואוד, מען האט געברענגט דעם אלטן חזר דעם נואף דעם שייגעץ אויף לעיקוואוד, ער הייסט מתתיהו סאלאמאן, דא האט מען אים געזאגט הער אויס, ס'איז דא די אשת איש וואס זיי שלאפן מיט כולל אינגעלייט, ס'איז דא אלעס וואס דו ווילסט, דעם גאנצן ל' ו' כריתות אמורות בתורה איז דא דא, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן פון דעם. נאך די ערשטע דרשה האט מען אים געזאגט רבי איד איין ווארט וועסט נאך רעדן פון דעם עסטו פליען פון דא עסטו פליען אונז זוך מיר נישט אז סזאל זיין פארראכטן אונז זוך מיר סזאל זיין איינער וואס געט א מוסר שמוץ עניוועי איז געווען אזוי בערך א האלב יאר צוריק האט איינער געטאטשט אין מענטשעסטער האט ער געטאטשט דארט א קינד בקיצור סגעווען איינער וואס האט מיר עס פארציילט האב איך געזאגט גיי צו די פאליס האב נישט קיין מורא בקיצור מען האט אים אנגעטון אזאלכע צרות אז ער האט געמוזט אנטלויפן פון דארט און ער האט פארלאזט דאס גאנצע פלאץ, אנגעטון צרות, נישט געהאט קיין ברירה. ער האט מיך געפרעגט וואס ער זאל טון, זאג איך אים, הער אויס, דו האסט נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דו ביסט דאך שוין, ווי מען זאגט, האסטו שוין איבערגעגעבן פאר די טשיילד פראטעקשאן, היינט קענען זיי שוין גארנישט טון, ווייל אונז זעמער שוין אין די בעק אוו איט מיט די צייטונגען, מיט די טשענעל פאר, אונז, אונז טוהן מיר דאס שוין באגלייטן, עטס האטס גוט געטון. עניוועי, און ער האט געמוזט אנטלויפן און איז אוועקגעפארן וואוינען אויף ארץ ישראל. שוין, נו וואס קען מען טון? מען קען דאך נישט געווינען הונדערט פראצענט. דורכגעגאנגען פיר חדשים, מען האט אונז גערודפ'ט, מען האט געזאגט אונז זעמער משוגע, נחום ראזענבערג משוגענער, מען פאלגט אים, עניוועי, פרייטיג פרשת תזריע מצורע, האט מען געדזשעילט דעם מענטש פאר צוויי און צוואַנציק יאר, דו ווייסט פארוואס, שמעון הצדיק האט דער אייבערשטער צוגעלייגט צוויי און צוואַנציק יאר ווייל ער האט געגעבן פאר אן אלמנה, זאגט דער מהרש"א ווייל דאס איז די כף בית אותיות התורה. ווען יענער האט געקענט מקיים זיין כף בית אותיות התורה האט מען אים געגעבן צוויי און צוואַנציק יאר מער צו לעבן, דער חזר האט מבטל געווען די כף בית אותיות התורה האט מען אים געגעבן צוויי און צוואַנציק יאר און ער וואוינט אין סעלפארד, סעלפארד דאס איז מאנטשעסטער, מען האט אים אקיוזד אז ער האט נישט נאר ער האט מאלעסטעד די קינדער ער האט זיי נאך געשלאגן מכות רצח טאמער זיי וועלן פארציילן, וועגן דעם האט אים די דזשאדזש געווארפן די בוק. יעצט ער הייסט דוד, איך קען נישט פראנאונסען זיין נאמען ווייל איך בין נישט פון ענגלאנד און איך האב נישט דעם רידעם און בלו וואס די ענגלישע האבן ווען זיי רעדן, איז מוז איך עס ספעלן GLAUS, גלאז, IUSZ. דאס הייסט גלאזשעס, אזוי ליינט מען דאס. קיצור ער איז געבוירן אין ניינטין סעווענטי און ער איז פון א גאס וואס הייסט LEIGH ליע ראוד, בורנטאן פארק, סעילפארד. און מען האט אים שוין געגעבן די תפיסה און מען האט אים אריינגעפירט אין פריזן אין חד-גדיא און די דזשאדזש האט געזאגט די מעין טינג וואס ס'הארט אים איז אז מען האט נאך געשלאגן די קינדער אז זיי זאלן נישט קומען פאראויס איז במילא זאג איך יעצט דעם אינגערמאן וואס איז אנטלאפן פון דארטן אויף ארץ ישראל היינט קענסטו צוריקקומען. היינט גייט דיר קיינער גארנישט טוהן, און נאך א זאך, די גאנצע צייט וואס איז געגאנגען די אינוועסטיגעישאן האט מען געהאלטן איין זאגן דעם וויקטים דארפסט נישט וואס צו גיין זאגן פאר די פאליס ווייל די פאליס וועט דיר נישט גלייבן, ליטל דאז הי נאו וויפיל מען גלייבט די קינדער הי הי הי. עניוועי איז מען האט געטראפן אז ער האט געמאכט סעקשועל אביוז און פיזיקעל אביוז און מען האט אים אויפגעפיקט דעטס איט, ער גייט זיך יעצט ענדזשויען. יעצט די מענטשעסטער פאליס זאגן אן אז מען זאל אנזאגן פאר די קינדער ס'איז דא א נאמבער, דאס האב איך אויך נישט געוויסט, איר זעהט יור נעווער טו אולד טו לערן, איך האב אלץ געזאגט מען זאל קאלן וואן זירא זירא אין יוראפ און אין ארץ ישראל, ניין מענטשעסטער האט א ספעשל נאמבער פאר די פאליס פאר די סעקשועל אביוז ס'איז וואן זירא וואן וואן או וואן, מאכט א ספעשל נאמבער פאר זיי סעקשועל אסאולט ריפערעל סענטער טאמער איינער וויל וויסן די לאקעל נאמבער איז עס זירא וואן סיקס וואן. טו סעווען סיקס סיקס פייוו וואן פייוו נאכאמאל זירא וואן סיקס וואן דאס איז די קאוד פון די עריע טו סעווען סיקס סיקס פייוו וואן פייוו. עטס האטס עפעס וואס צו ריפארטן? ס'איז אפען טווענטי פאר אווערס אפילו אפען שבת טווענטי פאר סעווען טאמער רעיפט מען דיין קינד אום שבת מעג מען קאלן די בעסטע וואס דו קענסט טון איז זאלסט נעמען דיין קליינע פינגער די פינקי זאלסט מיט דעם דיילן ווייל דעמאלטס הייסט עס כלאחר יד און ס'איז שוין נאר א דרבנן. און אז מ'רעיפט א קינד איז עס א ספק פיקוח נפש. נאכדעם איז דא נאך א קאנפידענשל האטליין, וואן סיקס וואן טו סעווען טרי פאר פייוו האנדרעט. נאכדעם איז דא נאך א נאמבער, וואן סיקס וואן טו סעווען טרי פאר פייוו וואן פאר. דאס איז געמאכט דירעקט פאר סורווייווערס, זאלסט גארנישט קיין מורא האבן. נאכדעם איז דא פאר סורווייווערס, פאר אדאלטס איז דא זיראו סעווען ניין וואן ניין, כ'מיין דאס איז א סעלפאון טו. פאר סיקס טו סיקס סעווען. שרייבטס אויף די אלע נאמבערס און מאכט זיכער אז ס'איז דא א פראבלעם גייט מען צו די פאליס יעצט. איינער האט מיר געשריבן דא, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ער איז א רב צו א רעבע צו א כלל טיער, ס'איז מיר נישט קיין גרויסע נפקא מינה במילא, איז שרייבט ער מיר דא אזוי אז די גאנצע צייט האט מען זיך דאך געשלאגן מיט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג איז געווען דער משוגענער פון שטאט, ער הייסט א אינגערמאן זאל גיין פאראויס און יענער האט געמוזט אנטלויפן, ס'איז א גאנצע מעשה.

און דא האט מען שוין געמוזט גיין, דא האט מען שוין נישט געהאט קיין ברירה, דא איז שוין נישט דא דער סאקמערע קאקמערע דיין דער האראוויץ דער שייגעץ דער רשע, און ס'איז שוין נישט דא דער אנדערער דער וואס מ'האט אים גענומען אויף לעיקוואד, מ'האט צו יוי, עניוועי, זיי זענען, זיי זעען זיך אין א דילעמע, זיי זעען זיי האבן זיך געמוזט בייגן, האבן זיי ביי די אסיפה מחליט געווען אז יא, זיי זענען מסכים אז מ'זאל גיין צו די פאליס, זיי זענען ליגנערס, באט זיי האבן געזאגט זיי זענען מסכים, נאר זיי האבן אויסגעלאזט.

זיי האבן אלץ געוואלט האבן דעם קאנטראל, ווייל טאמער איז עס זייערס א ידיד צו זייערס א קינד צו איינער וואס ער געט זיי געלט זאלן זיי עס קענען אפשטעלן, ממילא זיי האבן געוואלט אייביג האבן דעם קאנטראל, האבן זיי געטון אלע מינע וועגן אז ס'זאל נישט קענען צוקומען צו די פאליס, אויסער אז ס'איז דא איינער וואס ער געט זיי נישט קיין געלט, איר ווייסט די מעשה. ס'איז געקומען א איד און האט געזאגט פארן רב אז איך זעה יעדער קומט דא ברענגען די כפרות און איך האב נישט קיין געלט פאר די כפרות איז במילא בעט איך א טובה אז מ'זאל מיר די רב זאל פאר מיר דרייען די כפרה אומזינסט ווייל איך האב נישט קיין געלט האט זיך אנגערופן די רב איז אזוי. פאר אפאר דאלער בין איך יענעמס כפרה, אבער אז דו האסט נישט קיין געלט זאגט ער ווייסט וואס זיי דו מיין כפרה, איך גיי דיר נישט געבן אומזינסט, איז למעשה דאס איז וואס מדארף וויסן, דער רב איז נישט דיין כפרה אומזינסט, און אז דו האסט נישט אסאך געלט וועט ער נעמען און ער וועט דיך לאזן איינזעצן, נאר טאמער וועט עס זיין אזא מין ענין ווי ס'וועט זיין זיינס א ידיד איינער וואס ער געט אים אפאר טאלער, און ביי בדיקת חמץ ביים פארקויפן דעם חמץ, איז במילא וועט ער אים נישט לאזן אריינפאלן, דאס איז עס. איז וויל איך מודיע זיין פאר גאנץ מאנטשעסטער, איך בין אויך א רב, אזא רב ווי וואלדמאן בין איך זיכער, כ'האב נאר נישט קיין שול, איך זוך נישט צו זיין א רב פון א שול, איך בין די רב אויף סעקשועל אביוז פאר כלל ישראל, דאס איז מיין פאזישאן, ס'האט מיך קיינער נישט געהייערט און ס'קען מיך קיינער נישט פייערן, און כ'האב זיי אלע אין דר'ערד, און כ'קען זאגן מיין מיינונג ווייל קיינער געט מיר נישט קיין טשעק. איז וויל איך אז זאלטס וויסן קלאר, ס'איז א איסור גמור צו גיין צו א רב, מען דארף גראד גיין צו די פאליס, איי די רבנים זאגן דאך אז מען זאל גיין צו א רב, האב איך געמאכט א פשרה, קודם זאל מען גיין צו די פאליס, און נאכדעם זאל מען גיין זאגן פאר די רבנים, עטס קענטס מיך מנשק זיין, נישט אריינשטופן ענקער פיפיק אין מיין מחילה, נאר עטס קענטס מיך מנשק זיין אז עטס ווילטס, און איך פרעג ענק נישט, און איך גיי עניוועי, און טאמער עטס דאס טוהן, ס'וועט קומען נאך א קעיס און נאך א קעיס, עטס וועטס דאס טוהן, און זיי זעהן זיי האבן פארלוירן זייער כח, אין די גאנצע וועלט האלט מען שוין מיט מיט אונז, אין ארץ ישראל אין די עיר התורה איבעראל, עטס האטס נאר געכאפט די מעסעדזש אביסל שפעט, ווייל זיי פלעגן נאך קאנטראלן ענקער קאמיוניטי, זיי ווייסן ווי צו קאנטראלן און ווען און וויאזוי, און דאונט לעט יור סעלף בי אין קאנטראל, זיי קענען אונז גארנישט טוהן, יעצט איך בעט דעם אינגערמאן וואס איז אנטלאפן פון ארץ ישראל, גיי צוריק און לאך די רבנים אין פנים, פרעג זיי ביי די וועי וואטס העפענינג, און. דאס איז געווען א סוקסעס איינס אין די וועלט, ווייל דאס איז די ערשטע אין די אין די שטאט מאנטשעסטער ווי עס איז געווען א חורבן. יעצט איך וויל אייך זאגן, עס איז געווען איינער האט געהאט אין מאנטשעסטער א סעמינאר, און די מיידלעך פלעגן גיין העלפן פאר די שוואכע ווייבלעך, צו די וואס האבן געגעבן בירט, צו די וואס האבן געארבעט, ער האט געהייסן ראביי רויט, ער האט געהאט א שותף אויכעט, דונער מיט רויט, און איך האב זיי צוגעשפארט. איך האב זיי געזאגט ליסן איף יו דאנט קלאוז דאון וויל קלאוז יו אפ, און זיי האבן גראד צוגעשפארט דעם נעקסען טאג איז עס געווען צוגעשפארט, און דאס דארפט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען, רבנים זענען נישט די אונזערע בעלעבאטים, נישט אויף אונזער גוף, און נישט אויף אונזער פרנסה, זיי זענען נישט קיין בעלעבאס אויף גארנישט וואס אונז פארמאגן מיר.

תורה מיט די אלע שטותים וואס זיי פארקויפן, ווי אר נאט אינטערעסטעד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא אזאלכע מענטשן וואס זענען געגאנגען צום כותל, סאטמאר חסידים, ס'איז דא א גאנצע סעודה וואס מ'האט געמאכט מיט די וויין, סאטמארע חסידים לכבוד יום העצמאות, איינעם קען איך, האב איך אים געפרעגט, זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, וויאזוי דאס אז דו ביסט אזוי ביטער געפאלן? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן פארוואס, מ'האט אונז גארנישט געלערנט, אלעס האט מען געשאלטן יענעם, געשאלטן, מ'האט נישט צוגעשטעלט רעקריעישאן, מאנטאג פרשת תזריע מצורע בין איך געווען. כ'האב אים געזאגט ס'איז געווען אזא זאך וואס מ'האט גערעדט וועגן דראגס, איז די פירער האבן געטענה'ט איין זאך, מ'מוז געבן רעקריעישן פאר די קינדער. יעדע בהמה ווי פרומער ער איז געווען האט ער צושטערט נאך א גוטע זאך פאר די קינדער, אזוי זענען זיי געבליבן אויסגעשפילט. זאגט מיר יענער וואס וואס האט מען אונז פארקויפט? נאטינג. כ'וויל זאגן נאכאמאל, ווילאנג יצחק שטערן וועט פירן זאליקאס ישיבה, און אפאר אנדערע בהמות'ן פירן אן אהרונישע ישיבה זאלט איר וויסן פארלירן מיר די יוגנט, עטס וועטס ענק אומקוקן און עטס וועטס זעהן, די חברה וויל נישט וויסן פון גארנישט, מ'האט שוין גארנישט געלערנט, יעצט די גערע איז אויך דא פיקטשערס אין בני ברק ווי ס'דארט דא אויסגעטוהנע מיידלעך נישט צניעות'דיג און די גערע דרייען זיך דארטן ווייל ס'דאך יום עצמאות, סאו איך פארשטיי נישט וויאזוי דאס קען צוקומען אין גער, ווי איז ער דער דער וואס ער שטופט אריין א פעמפער פאר די פרוי אין מויל אין פיסק און זי זאגט אז מען האט א שיינע פרוי זאל מען זי באשמוצן מיט א קינד'ס פעמפער, ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר. ס'איז דא א צייטונג איז דא אין ניוזוויק היינט איז דא א מורא'דיגע ארטיקל ווי צוויי א אינגערמאן מיט א פרוי א קאפל זיי ווייזן נישט דעם פנים נאר די בעק ווייזן זיי ווי ער האט אראפגעלאזט די פיאות זי גייט מיט א צוגעדעקטע שייטל און זיי גייען ארום אין גאנץ מאנהעטן אין אלע בתי זונות זי פארקויפט זיך פאר גוים זי לעבט א טו פעיס לייף און זי זאגט ווען די קהילה זאל געוואויר ווערן וואלט מען ארויסגעווארפן אירע קינדער און מען וואלט זי וואלט נישט געהאט קיין פלאץ דא, באט זי טוט עס עניוועי, ביז אמאהא נעברעסקא איז אנגעקומען, איך ווינדער מיך צו דאס האט נישט צו טון מיט די שחיטה, ווייל דארט איז דאך דא די גרויסע שחיטה, עס איז ממש א גרויל און א חזיריי, און מען פרעגט זי, דו גלייבסט דען נישט אין גאט, זאגט זי יא אבער איך וויל איך וויל טשילן, ס'איז דא א נייע ווארט ס'הייסט טשילן. און נאכדעם וועט זי נאך טוהן גוטע שידוכים מיט אירע קינדער אז כאילו דאס איז דאך קינדער פון איר מאן, איך ווייס ווער ס'איז שוואנגער צו יא נעבעך, און זי שעמט זיך נישט, זי זאגט אפן זי וויל נאר נישט ווייזן איר פנים ווייל זי האט מורא אז מען וועט ארויסווארפן אירע קינדער פון סקול, און די קינדער זענען פון דריי יאר ביז אכצן יאר, ס'הייסט זי איז שוין צוואנציג יאר חתונה געהאט. און דו רעדסט דא פון א ווייב וואס איז מינימום פארטי, פארטי טרי גייט נאך ארום מיט פרעמדע מענטשן און איר מאן ווייסט ער גייט מיט מיט איר, זיי מאכן דאבל דעיטינג, זיי דעיטן אליינס א מענטש פאר ביידע, ס'איז אנבעליוועבל, דאס איז אונזער חינוך, אונז זעמיר געווען ביזי מיט איין זאך ציונים ימח שמם, בקיצור אונז האמיר אזוי אומגעברענגט די ציונים אז ס'איז שוין נישט געבליבן א שטיקל, א איד קען שוין נישט וואוינען אין ארץ ישראל, און וואר, מ'האמיר עס אראפגעברענגט אינגאנצן, מ'האמיר. צוגעשפארט די מדינה, מען האט אזויפיל זיך צוזאם געשאלטן, פאר יעדן טשולענט בונדל וואס מען האט געגעסן אין קעמפ האט מען געזאגט הרג'ט מען א ציוניסט, שוין נישט דא מער קיין ציונים האבן מיר זיי אונטערגעברענגט, האבן מיר אונטערגעברענגט די מדינה, די ענגלענדער פירן ווייטער מדינת ישראל, ס'איז נישט דא קיין מדינת ישראל, שוין, מען האבן מיר געטון א גוטן דזשאב, אבער מען האבן מיר זיך אונז אליינס אויך אונטערגעברענגט. מ'האמער זיך אונטערגעברענגט ווייל מ'האט נישט אריינגעלייגט קיין חינוך. מיין האטליין איז א מנוול'ישע האטליין. פארוואס? ווייל איך פלעג זאגן אז א אינגערמאן טאר נישט טשיטן אויף זיין ווייב, און א אינג ווייב טאר נישט טשיטן אויפן מאן, און ווען נישט זענען זיי אסור צו וואוינען אינאיינעם, און ס'קען געשען אן עקסידענט אז ס'וועט זיין א קינד אויכעט, און אזוי ווי ס'איז געווען טאקע אן עקסידענט אז א פרוי האט געטשיט מיט א שווארצן און זי האט געבוירן א שווארצע בעיבי.

אלא נישט נחשדו ישראל משכב זכר, סימן כד, אסור להוציא זרע לבטלה אין סימן כה, די אלע זאכן דארף מען לערנען, און גראדע מען האט גערעדט ביי די גרויסע שאו פון די דראגס האט מען גערעדט וועגן אדיקשאן, כ'האב געליינט אין צייטונג אז דאס ווייבל זאגט אז ס'האט זיך אנגעהויבן מיט אן אדיקשאן עפעס איינמאל, זי איז עפעס געווארן נאנט צו א ביי דער ארבעט מיט א מאן, בקיצור, שי פעלט דעט שי וואנטס סאמטינג מאר דען דזשאסט א האזבענד. און די זעלבע האט זיך אנגעהויבן מיט דעם יונגערמאן, ער האט איינמאל געארבעט אויף א פלאץ און עפעס א מיידל האט אים ארויס, זי האט אים אזוי אלץ געהאלטן אין איין שטופן זיך לעבן אים, סאו הי פעלט גוד אבאוט האר, ס'איז אלץ אז מים גנובים ימתקו ווייל זי האט גארנישט מער וואס דיין ווייב, דיין ווייב האט צוויי בריסטן וואס זיי הענגען איר און זי האט אויכעט, דיין ווייב האט א פלאץ ווי מ'גייט אריין און זי האט אויכעט, דער'ס נאטינג מאר, ס'דא גארנישט מער, און דאס איז אונזער חורבן, און אזוי זעמיר אונז נעבעך אין דר'ערד. יעצט האמער ווי ווייפט אוט מדינת ישראל, שטעל דיר פאר אונז זעמיר יעצט זעכציג יאר צוריק, מען שעלט אין זיי אריין, זיי האבן צוגעשפארט, זיי האבן אויפגעגעבן די שליסל, זיי האבן עס אוועק געגעבן, זיי ברויכן נישט קיין מדינה, איר וואר? אזוי האט עטץ געמיינט? די איידיע איז נישט יענעם צו שעלטן, די איידיע איז דיך צו פארבעסערן, דו זאלסט נישט האבן קיין שייכות מיט זיי, און די זעלבע איז מיט די אלע זאכן וואס איך האלט אין איין זאגן, די איידיע איז נישט צו קוקן יענעם, די איידיע איז דו זאלסט נישט האבן דערמיט צו טון, די איידיע איז, איינער האט יעצט ארויסגעגעבן קארטלעך אז זאלסט פרעגן דיין טאטן, טאטי פארוואס מעגסטו האבן א סמארטפאון? זאגט דער טאטע פאר ביזנעסעס, דרייסט איבער די קארטל שטייט דארטן, טאטי דו ליגנער, דו נוצט עס נישט פאר ביזנעס. דאס איז געווען די איידיע מען זאל אויסלערנען די קינדער עס זאל זיין עזות פנימער פארן טאטן, דאס איז די אלטע סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג און עטס זענטס אנגעקומען אין ערגעץ נישט, די איינציגע זאך וואס מען האט אונטערגעברענגט איז אונזער יוגנט. געהאט. ס'האט נישט אונטערגעברענגט די מדינה מיט די אלע שעלטעכצער. מ'האט געדארפט לערנען. אונז האמיר נישט קיין שייכות מיט זיי, כאטשיג זיי בליען און זיי וואקסן, און די גאנצע וועלט האט פאר זיי מורא, און זענען אינוואלווד אין פאליטיק מיט די גאנצע וועלט, איך האב מיט זיי נישט קיין שייכות. אבער נישט מ'זאל אנהייבן, מען גייט צו יאסער אראפאט'ס קבר, מ'זאגט די אראבער זענען גערעכט, דאס די משוגענע דרכים, דאס איז די ארגסטע דרכים וואס איז געווען. יעצט נוצט מען שוין אויף די אייגענע טאטעס און אויף די אייגענע מאמעס. און מיר קומען אין ערגעץ נישט אן. שטאטס מען זאל זאגן פארן קינד זאלסט וויסן סמארטפאון איז נישט פאר דיר. דעטס אלל. צו ס'איז פאר דיין טאטן צו נישט דעטס נאט יור ביזנעס. פאר דיר איז עס נישט. דו ברויכסט עס זיכער נישט. און אזוי זעהן מיר אויס די גאנצע צייט. אין סאטמאר איז געווען מענטשן וואס האבן געוואלט זאגן תחנון ה' אייר, און איינער האט געשריגן מ'קען נישט זאגן תחנון ס'איז דא א ברית. האט זיך אנגערופן דער רב, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית מדינה של גיהנום דארף מען זאגן תחנון, דו שטויסט אין לייצען. יעצט איז דא נאך א לץ, איך ווייס נישט פונקטליך, ער דארף ברענגען א אן אשם תלוי, ער הייסט שלמה לייב וויינבערגער. ס'דא, דזשאו דיענדזשעלא האט נישט געוואוסט פונקטליך צו ער האט אים געשטופט אין תחת אין פאיע מקווה צו זיין ברודער האט אים געשטופט, ער האט נישט געדענקט פונקטליך, ער זאגט זיי האבן ביידע געהאט גרויסע לאנגע בערד און ער. נישט דער סוף איז געווען דער ד'אנדזשעלאו'ס איז שוין א שוכן עפר, ער האט געהאט טעטאו'ס מיט צלמים די רבנים האבן געהייסן מען מוז עס אראפ נעמען נאכן טויט, פרעג נישט וואס דא איז געווען, עניוועי דער שלמה לייב וויינבערגער דער ספק חזר, נישט דער ספק חזר, ער איז זיכער א חזר, ער איז א ספק צו ער האט ד'אנדזשעלאו'ן געטאטשט צו נישט, עניוועי דער שלמה לייב וויינבערגער האט געזאגט שבת אין סאטמארער בית מדרש,

בקיצור, און ער האט זייער שטארק פארדאמט אז מען האט ארויסגעווארפן דעם בחור. יעצט שלמה לייב בהמה וויינבערגער, איך וויל דיך יעצט עפעס פרעגן, ווער האט דיך אויסגעהערט? אפאר צובראכענע טאטעס וואס מען האט זייערע קינדער ארויסגעווארפן? זאג, דו האסט א ווארט ביי דיין הנהלה אויכעט? צו נאר ווען זיי ברויכן דיין סיגניטשער נוצן זיי עס? דאס איז די זאך וואס בערי הענדלער האט אמאל אויסגעלערנט דעם ברך משה, ער האט אים געזאגט, דו גייסט זיי אויסלערנען אז זיי זאלן שלאגן? זיי ווילן שלאגן, דו דארפסט זיי קענען קאנטראלירן זאלן נישט שלאגן. איינמאל אז דו געסט צו די רעכטן, האסטו זיי פארלוירן, זיי וועלן דיך נאך אויכעט ארויסטראגן מיט שלעק. די זעלבע דא אויכעט. שלמה לייב, ווען זיי זענען געקומען צו דיר מען זאל אונטערשרייבן וואס גייט פאר מיט משכב זכר האסטו דאך געוואוסט, ווייל דו ביסט דאך דער חזר, און ממילא דו האסט געוואוסט וואס גייט פאר אין אלע מקוואות, וואס, ביסטו געגאנגען און דו האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר? און וואס איז מיט אלע בריוון וואס דו שרייבסט אונטער? סאו וואס ווילסטו יעצט? זיי ווילן דו זאלסט טאנצן מיט זיי און דו האסט מיט זיי געטאנצט צו גיין רבי חייא. פיין. יעצט וואס ווילסטו? זיי טשענדזשן זייער פאליסי זאלן נישט ארויסווארפן? זיי וועלן דיך קיינמאל נישט פאלגן. און דאס איז וואס דו האסט געדארפט פארשטיין. דו ביסט זייער עבד כנעני. פאר אפאר טאלער. פאר אפאר טאלער טוסטו וואס מ'הייסט דיר. און דאס איז א ביג שעם. ווייל די פשט איז אז די. פירער פון די קהל האבן אויף וועמען זיך ארויפצוקוקן, און די מענטשן וואס זיי זענען דער רוב, די האבן נישט אויף וועמען ארויפצוקוקן. פארשטייסט? די זענען מענטשן וואס זיי בלייבן נעבעך אליינס, און זיי האבן נישט אויף וועמען ארויפצוקוקן. יעצט האסטו געהאלטן א דרשה שבת, כדי זאלסט קענען דיין שייגעץ שטיק, דיינע נבלות זאלסטו קענען ווי מען זאגט פארענטפערן, ביסטו געגאנגען און דו האסט געמאכט אז דו ביסט אויך מוחה אז מ'ווארפט ארויס. אבער ווער האט דיך דען געפרעגט? איינער גייט דיך דען פאלגן? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עניוועי, זעט אויס אז אונזערע מיידלעך האבן אזויפיל חן ביי די גוים אז זיי ווילן אביוזן אידישע מיידלעך אויך. אדער ווייל זיי ווייסן אז מ'וועט זיך שעמען צו קומען פאראויס. יעצט איז דא א דרײַ און זעכציק יעריגער גוי ער הייסט מאהאמעד טאלוקטער האט געהערעסט א יונגע פרוי. עטליכע מאל, זעט אויס זי גייט צום זעלבן סטעישן און זיי קענען זיך שוין, און ער האט זי גענומען אין אן אייסאלעיטעד קאנסטראקשען זאון אויף נארטבאונד סייד אף די מעזענין עריע אין עיפריל דעם אכצענטן, און ער האט אראפגעצויגן איר שירט און ער האט איר באגינען. צו גראופן. זי האט זיך געשלאגן מיט אים, די וויקטעם איז אטלאפן, באט דער חזר האט איר נאכאמאל געטראפן א טאג שפעטער, און ער האט ווידער אנגעהויבן זי צו קישן און גראופן. די פרוי האט רעפארטעט ביידע אינצידענטס פאר די פאליס, און יעצט ווייזט זיך אין די טרערן, איך זאג אייביג אין טרעין טאר מען אפילו נישט האבן קיין שלעכטע מחשבות, ס'איז אזוי געווידעא'ט אז אפילו ווען דו טראכסט א שמוציגע מחשבה קענען זיי דיך איינזעצן, זיי ווייסן אלעס, און מען האט אים איינגעזעצט. גערעכט. און ברוך השם האט די פרוי שכל צו קומען פאראויס, זי לאזט זיך נישט. עניוועי, ס'איז דא די מיידל די ווייבל וואס מען זוכט, זי האט אריין געשפרינגען אין די וואסער אריין, און מען זוכט איר נאך, מען האט איר נישט געטראפן, די בעלזער רעבעצן האט געזאגט אז מען וועט זי טרעפן געזונט און לעבעדיג, יא נעבעך, געזונט און לעבעדיג וועט מען זי טרעפן, עניוועי, מען האט געטראפן אן אלטע פרוי וואס האט אויך געפעלט פון מאנסי וואס איז איבער זיבעציג יאר אלט מיט אלצהיימערס. אבער מען האט נאך נישט געטראפן מלכי לעבאוויץ, מען האט איר נאך נישט געטראפן, און די פאליס בעט אז מען זאל קאלן ניין וואן וואן אויב מען טרעפט זי, און די חברים פון ראקלענד בעט מען זאל קאלן עיט פאר פייוו טרי סעווען וואן סיקס טרי טרי טרי, יעצט אויב מען טרעפט זי לעבעדיג זאל מען נישט קאלן די חברים, ווייל איך טראסט היינט קיינעם נישט, די הצלה די גרעסטע שקצים, זיי באהאלטן עווידענסן, ס'קען זיין זיי וועלן איר רעיפן זיבן מאל און נאכדעם וועלן זיי זאגן לך וטובל בירדן שבע פעמים און נאכדעם וועלן זיי זי צוריק געבן אז אה מ'האט זי געטראפן. אויב זי איז לעבעדיג טאר מען נישט רופן די חברים פון ראקלענד און נישט די הצלה מ'מעג נאר רופן איין מענטש ניין וואן וואן. און דאס וואס מ'האט געמיינט אז מ'האט שוין געטראפן די פרוי וויל איך ענק זאגן מ'האט.

אופען האוז פארטי. בקיצור דער שייגעץ דוד געוואויר געווארן אז ס'איז דא אין מאנסי די זעלבע זאך אזא מסיבה, דארטן גייט רעדן דער קאסאנער דער וואס האט זיך געמאכט די שול קעגן איבער אים האט ער אריינגערופן און ער האט געזאגט אזוי אז אויב מ'נעמט נישט אן אנדערן צו רעדן אין מאנסי לאט ער נישט מאכן אין סקווער. און צו זאָגן מיר די אידן, דוד'ס נאָנטע מענטשן, אַז דער רשע, ער האָט שוין אַ ערד-גערוך, ער גייט אָפּפייגערן, מ'וועט אים אַריינלייגן אין וואַסער, אין סווימינג-פּול, אַזוי ווי מ'האָט זיין טאַטן אַריינגעלייגט, דער שייגעץ, דער רשע, פירט דאָך היינט אַליינס אַלעס. און איך זאָג ענק, איך האַלט, ער איז אויסגעוועפּט. איך האַלט, אַז ער האָט שוין נישט קיין סענס אָוו דירעקשאָן. מ'דאַרף אים אַרויסלאָזן פון די אַלע זאַכן. קיצור, האָט ער יעצט אָנגעטאָן פאַר רב שייעלע קערעסטירער. וואָס האָט ער געטאָן? ער האָט נישט געלאָזט מ'זאָל מאַכן אַ.

ס'איז מורא'דיג ביליג וואס ער טוט, און יעדער לאט אים צו, קיינער גייט נישט אריין, דער אמת איז מ'גייט יא אריין, ס'האט מיר געזאגט דער נאנט אז מ'גייט אריין און מ'זאגט אים מוסר ער זאל עס נישט טון, נאר ער איז אזא אנגעשוואלענע רשע אז פארשטייסט קענסט גארנישט טון מיט אים, ער לאט זיך נישט, ער געמיינט ער וועט ווייזן תקיפות. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן לעיזער בערלאנד, דער לעיזער בערלאנד, מענטשן זאגן זעהסט ער האט אויסגעפועלט דעם הימל מיט זיין תהלים, ער געהאט קענסער אויף די איך ווייס קידני'ס צו וואו, און דערווייל ער איז אויסגעהיילט געווארן, ליסן ער איז אזא ליגנער, ער האט געזאגט, ער האט קלאר געזאגט אז ער איז נאך געבוירן פאר די מלחמה, ער איז געווען א יונגל אין לאגער, אזוי האט ער געזאגט אין קאורט, ער איז אזא.

סאו ווען גייסטו זאגן פאר א קינד אז מען טאר נישט טאטשן קינדער? און דו פארשטייסט נישט אז דו טוסט א גאנצן מוסד מגדל אור לייגן אין דר'ערד ווייל אלע צייטונגן שרייבן יעצט ארום וואסארא לאו לייף דו ביסט און ס'איז דא א מורא'דיגע מאוומענט אז מען זאל קומען דארט און פראטעסטירן און אונז איך לאדן טאקע יעדן איינעם איין אויב איך וועל זיין דא אין אמעריקע וועל איך אויך קומען בלי נדר מעי די טענט זאל מען גיין וואן וואן סעווען וועסט פארטי סיקס סטריט דארט איז דא א האטעל, זעקס הייבט זיך עס אן, סעווען פארטי פייוו קומט, ס'איז דא א רייכער פראגרעם, מען דארף שטערן דעם שייגעץ מען זאל אים נישט געבן קיין געלט פאר מגדל אור ווייל דו טארסט נישט זאגן אויף א חזיר וואס האט גערעיפט הונדערטער קינדער ער האט גערעיפט זיינע אייגענע משפחה טארסטו דאס נישט טון און די זעלבע אויך ליצמאן ליצמאן איז אים געגאנגען וויזיטן. ס'דא דער הייליגער ליצמאן וואס ער איז א גערער וואס ער קוקט נישט אויף זיין ווייב, ער וואקט נישט מיט זיין ווייב, שטייט ער דא ווי מען מאכט א גאנצע טקס און מען זאגט הרב יעקב ליצמאן, ער דרייט זיך אויס צו צוויי חיילות, צוויי שיינע צוואנציג צוויי און צוואנציג יערידיגע מוידן און זיי געבן אים אזא גרינע פלאוערס. און ער האט זיך שיר ארויסגעלאזט דער משוגענער און ער לייגט עס אראפ און גייט יעצט זאגן א קאפיטל תהילים און שפאצירט אוועק מיט די צוויי מוידן דאס איז חיילת'ס זיי מאכן יעצט א סאלוט איך וויל פרעגן א קשיא דאס האט דער בית ישראל געמיינט אז מען זאל נישט וואוינען מיטן ווייב ווייל מען נעמט צוויי חיילות און מען מאכט א לעבן מיט זיי וואס האט דער בית ישראל געברענגט צו אונז קדושה ער האט געברענגט אז דער עוורידזש אינגערמאן זאל מוזן גיין מזנה זיין קוק ווי ער שפאצירט דא מיט די צוויי פרויען דאס האט דער בית ישראל געוואלט? שעמען דעם גאנצן חסידות, ס'איז מורא'דיג פארקראכן. נאכדעם דער שר סגן החינוך פרוש און דער ראש פון עיריית אלעד דאס איז דער דזשוניאר פרוש, די אלע גייען אים וויזיטן, זיי זאגן ער איז א קדוש, די גאס קויפט עס נישט, דאס איז א גוטע זאך, די גאס ווייסט ער איז א חזיר, און ער, ווי מען זאגט אזוי א שלאנג מען האקט אפ דעם קאפ וואלגערט ער זיך נאך, ווארפט ער זיך נאך. אבער דאס טוען פרומע מענטשן? ס'געקומען דאס מיידל וואס ער האט איר גערעיפט אסאך מאל, און זי האט געוויינט אז מ'זאל אים נישט געבן חנינה, מ'האט אים געוואלט געבן א פארדן אז ער זאל שוין ווי מען זאגט קענען אהיים גיין, האט זי געוויינט אז נישט, איז געקומען דער גרויסער צודרייטער שייגעץ גראסמאן און געזאגט וואס איז געווען איז געווען לאמיר אנהייבן א נייע לעבן, גראסמאן ווען איינער זאל דיין טאכטער אזוי טון וואלסטו אויך אזוי געזאגט? דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט, איך האב געמאכט פאריגע וואך א גאנצע טומל פארוואס מען נוצט געלט וואס מען דארף געבן פאר לויערס פאר דעם מאקלוף, דעם רשע מאקלוף. האט מען מיר געזאגט ווייל ער איז דעם סטייפלער'ס דער, איך ווייס נישט צו ער הייסט דער סטייפלער צו נישט, זיין טאטע געווען דער סטייפלער ער בסך הכל ר' חיים קניבסקי. בקיצור האט מען מיר מודיע געווען פון ארץ ישראל קודם כל האט דאס אלעס וואס איך האב געזאגט האבן די צייטונגען אויך געשריבן ווייל זיי האבן מיך אנגעקאלט זיי האבן מיך געפרעגט וואנעט ווייסטו אז מען נוצט עס פאר דעם האב איך זיי געזאגט ווייל ס'שטייט ארויס איינער וואס איז מעמד נישט מעמד געווען נסיונות איז די קופת העיר האט זיי געוואלט איינרעדן ניין עפעס א פרוי נישט געזונט האב איך געזאגט פארגעס עס. פארגעס די נארישקייט זאג איך ווען מען געט עס פאר א פרוי נעבעך וואס האט נישט אן קיין מאן זאל איר געבן פרנסה וואלט איך גארנישט געזאגט מען געט עס פאר זיינע לויערס און אויכעט די קאורט האט געפסקנט עפעס צוויי הונדערט טויזענט שעקל דארף ער געבן פאר יעדן מיידל און אונז דארפן דאס באצאלן זאל ער פארקויפן זיין דירה זיין צוויי הונדערט טויזענט שעקל עניוועי מען האט עס אפגעשטעלט ברוך השם. היינט האב איך באקומען א טעלעפאן קאל אז דאס האט חיים קניבסקי אינגאנצן נישט אונטערגעשריבן. ער זאגט דו מוזט פארשטיין, ער איז אפאר מאל א מחותן מיט רבי חיים קניבסקי און די קינדער דרייען זיך ביי רבי חיים'ן ווייל רבי חיים איז דאך זייער א פעטער איך ווייס צו וואס ער איז פונקטליך און זיי האבן אונטערגעשריבן זיין חתימה היינט קען מען דאך דאס אויך טון העלפט פון די רבנים זענען אונטערגעשריבן אויף די לך לך רבנים צעטל שרייען דאך זיי האבן עס קיינמאל נישט אונטערגעשריבן איין רב זאגט איך האב נישט אונטערגעשריבן קעגן דיר איך האב אפילו נישט געוואוסט וואס איך שרייב אונטער איך האב געוואוסט מען האט מיר געהייסן איך זאל אונטערשרייבן אז איך בין אב בית דין פון די און די שטאט האב איך אונטערגעשריבן אז איך בין דער רב פון די און די שטאט. די אנדערע שרייבן אז זיי האבן בכלל נישט, מען האט זיי נישט געפרעגט. אסאך טענה'ן אז מען האט זיי קיינמאל נישט מודיע געווען אפילו. דאס איז דאך די אלע חתימות. וועגן דעם ווען ס'איז געווען די מחלוקת מיט די וואלן בעלזער רב מיט ר' אהרלע'ן האט מען געזאגט אז מען האט פארן בעלזער רב איינגערעדט אז דער טשעבינער רב האט אונטערגעשריבן, פארן טשעבינער רב האט מען איינגערעדט אז סאטמאר רב האט אז בעלזער רב האט אונטערגעשריבן אזוי איז געווארן א גאנצע זאך. נו אויב דאס איז אמת, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת. ס'איז כ'האלט נישט אז בעלזער רב איז געווען אזא גרויסע בהמה, מ'האט נאר אונז געמוזט לסבר את האוזן צו פארשטיין וויאזוי מ'קען זיך קריגן מיט א בעלזער רב און מיט א טשעבינער רב, אבער איך האלט נישט ס'געווען אזאלכע בהמות, נאר לאמיר זאגן אז זיי האבן געהאט רשעים ארום און ארום, אזוי ווי אונזער רבי דער דברי יואל האט אויך געהאט רשעים ארום און ארום, ער האט דאך אונז איבערגעלאזט אן א טראפן כשר פלייש ווייל די רעבעצין האט געפירט אז מיל מארט זאל געווינען, און מ'האט אריינגעשטעלט רבי עזריאל'ן זאל וואטשן די טיר, סא לאמיר זאגן אז מ'קען דאס טון, איך האלט נישט אז מ'האט עס געטון, אבער עס קען זיין מ'האט עס געטון, קען זיין. געגעבן פארן בעלזער רב די צייט מען האט געגעבן גרויס געלט די אגודה האט געגעבן סא אלעס קען זיין וויל איך ענק פרעגן וויפיל איז ווערט היינט א חתימה און וויפיל איז ווערט א פאשקוויל פון א רב און וויפיל איז ווערט א הכשר פון א רב איטס אלל די סעים דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען ס'איז גארנישט מיט נישט זיי זאגן מיר קלאר אז דער סטייפלער רבי חיים קניבסקי האט קיינמאל דעם בריוו נישט אונטערגעשריבן זיי האבן עס אויסגעשטעלט און זיי האבן עס אונטערגעשריבן. שוין, ברוך השם, ווייסט מען אויך וואו מען האלט, אז גארנישט מיינט גארנישט. און זיי האבן מיר עקסטערע באדאנקט אז אונז האבן מוחה געווען, זיי האבן געזאגט א גרויסן שקויעך, ווען נישט וואלט דען געווען אן אומגליק. עס האט איינער געזאגט א גוטן דזשאוק אז זלמן לייב גייט ביקור חולים, ער גייט ארום מיט קראנקע, ער. טוט מיט אלעם, האט זיך אנגערופן איינער, ביי אונז טוט עס די רעבעצן, אין קרית יואל טוט אלעס, דאס וואס זלמן לייב טוט דא, טוט די ביי אונז די רעבעצן, כ'האב געוואלט זאגן די זעלבע דא אויך ביי אונז אין סאטמאר, די רעבעצן האט געגעבן א הכשר אויף מיעל מארט, און יעצט האט עס די רעבעצן געטון, נישט דער וואס האט געגעבן א הכשר, ווייל מ'האט אים מיט אזויפיל שייגעץ שטיק געכאפט אז מ'וואלט קיינמאל נישט געטראסט אים, די רעבעצן האט געגעבן דעם הכשר, שפעטער האט דער סיגעטער געגעבן, געשיקט פאר רבי הערשעלע'ן פלייש, ס'האט זיך געטון א קאנטראווערשל אישו וועגן דעם ניקער, האט ער עס ארויסגעווארפן. אזוי ווי אן ערליכער איד. ווען דער סיגעטער איז געוואויר געווארן האט ער אים אפגעקאלט און ער האט אים געסטראשעט. האט ער געזאגט ווייסטו וואס שיק עס מיר נאכאמאל, סארי. און ער האט עס גענומען האט עס ווידער ארויסגעווארפן אז נישט יעדער זאל זען און קיינער האט עס נישט געזען. ביי אונז האט די רעבעצין געפירט און שפעטער האט עס דער סיגעטער איבערגענומען. קען זיין וועגן דעם האבן זיי זיך פיינט געהאט ווייל זי איז געווען זיין קאמפעטישן. ווייל ער האט איבערגענומען דאס נבילות וטריפות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'דא איינער וואס ער הייסט. שמואל צבי עפשטיין, ער גייט דעם פרייטאג גייט מען אים געבן פיר יאר צו וויפיל, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל, וועגן ברייבערי, אבער ער האט געהאט מיט א מיידל צו טון אויכעט, מיט א ספאנישע, און זי האט ביי די ליין אפ האט זי געפעלט, יעצט איז אויך דא היינט א ליין אפ וואס מען גייט א איד מיט א ווייסע בארד גייט מען אים כאפן, כ'מיין מען האט אים געכאפט, יעצט דער שמואל צבי דארף זיך אויכעט אויסלערנען. דער אייבערשטער איז א פאטער, מען כאפט דיך נישט אויף דעם וועט מען דיך כאפן אויף אן אנדערע זאך. יעצט וואס מיך באדערט וועגן דעם שמואל צבי איז, ער איז זלמן עפשטיינ'ס זון, זלמן עפשטיין איז די געווען די גרעסטער מומחה אין בודק זיין פיטמאות די פיטום פאר אן אתרוג, ער האט אויכעט אבער געהאט א חוש ער האט געקענט בודק זיין טאליענער. שיקסעס פיטעמס אויכעט. אום שבת קודש האט ער בודק געווען א פיטעם פון א שיקסע. איך זאל זאגן אז ער איז געוען אפגעהיטן ווי יוסף הצדיק אז ער האט זי נישט בועל געווען? איך ווייס נישט, ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט אויך נישט, מ'האט אים ארויסגעווארפן. און היינט איז ער ביי אהרן'ען דער גאנצער פירער פון די אפטיילונג פון כשרות. דעיס זענען אונזערע מנהיגים, אונז זאל מען זיך אויף אים פארלאזן? אז א פיטעם שבת און צו מאכן א בעילת איסור אום שבת מיט א טאליענער שיקסע איז ביי אים נישט געווען קיין עוולה, זאל מען זיך אונז אויף אים פארלאזן? און דער אייבישטער האט עס אים אזוי געפירט אז מען האט אים געכאפט עפעס א לאנדענער משגיח ממילא האט מען אים ארויסגעווארפן, ווייל ווען נישט קומט אויס אז די אלע מצוות וואס די אידן האבן געשאקלט דעם אתרוג, די לולב איז דער יסוד, זיין יסוד איז אריין געגאנגען אין א שיקסע און דער פיטעם איז די פיטמאות. רחמנא לצלן וואס מען האט דא אפגעטון, און דאס איז אלעס כשר, און איך זאל זאגן אז א רב'ס א הכשר מיינט עפעס? אז נח איז דער הויפט פון די שוחטים, מ'האט נישט אפגעשטעלט ווען ס'איז דורכגעפארן א לעבעדיגער טשיקן, נאר א שוחט האט עס אפגעשטעלט האט מען אים ארויסגעווארפן, און איך זאל זאגן אז דאס איז אלעס כשר? כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געווען די צייט ווען מען האט געגעסן טרייפות אין יוראפ, און ס'איז געווען צדיקים וואס זיי האבן מעורר געווען, ס'געווען איין גרויסער צדיק, ער האט געהייסן רבי נתן אדלער, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די שטאט, מ'האט אים געלייגט אין חרם, און ער איז געפארן אויף בוסקעוויטש, און ער האט איבערגעלאזט א קללה, עטס זאלטס וויסן, אזוי וועט מען נעבעך אויסשעכטן כלל ישראל, ווייל דער חרבא דמלאך המוות קומט נאר ווען א שוחט שעכט נישט ווי עס דארף צו זיין. שפעטער ווען ער איז געזעסן אליינס דארט יארן אין בוסקעוויטש, איז געקומען א צעטל פונעם בית דין, מ'האט אראפגענומען דעם חרם, האט ער עס געגעבן א ווארף צוריק, דער חרם איז מיין פראבלעם? די גזירה איז שוין נגזר געווארן. עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט, איך וויל זאגן נאך א זאך. עס קאלט מיך אן איינער, און ער איז א משפחה פון דעם בחור וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן אין ארץ ישראל. ער פרעגט פון וואנעט ווייסטו ער האט זיך גענומען דאס לעבן? זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך גיב דיר נישט ארויס מיין אינפארמעישן, אז איך זאג דיר זאג איך דיר. זאגט ער, וואו, ס'איז א מורא'דיגע שאק פאר די פעמילי. יעצט אין די זעלבע צייט איך האב ארויף געלייגט צוויי חזירים איינער הייסט חיים אהרן פרידמאן ער איז דער מנהל פון אברהם שלמה בלום'ס ישיבה ער רעדט זייער נישט איידל צו בחורים און ער געט זיי א ברייטן שלום עליכם רירט אן די בריסטן און גייט אראפ ביז צום פופיק און די בחורים זענען מורא'דיג אפענדעט א בחור וויל דאס נישט א בחור איז נאט היער פאר סעקס. איז למעשה האב איך דאס געזאגט, נאכדעם האב איך געזאגט ס'איז דא נאך איינער, ס'איז א אנדערע ישיבה קטנה וואס יעדער ווייסט, ס'איז בעלז, איך האב נאר נישט געוואלט זאגן דעם נאמען ווייל כ'האב עס נישט, איך קען עס נישט פינפוינטן אז כ'זאל נאכדעם קענען יענעם שטעלן אויף א סטענד טאמער קומט עס א לאוסוט. נאר ס'האבן מיך שוין אפגעקאלט עטליכע, זיי ווייסן, זיי זאגן ס'איז אמת, און במילא איז האב איך עס געזאגט, ווייל איך זאג א ספק פיקוח נפש איז דוחה שבת, לאמיר זאגן ס'איז דא, מ'דארף האבן טויזנט, גרוגרות. ניין, מען דארף האבן איין גרוגרת און טויזנט מענטשן הערן מען זאגט מען דארף א גרוגרת און יעדער לויפט און ברענגט א גרוגרת און קיינער נישט קיין מחלל שבת. די זעלבע אויך איך זאג אייביג איך קען נישט מברר זיין יעדע זאך און נאכן בירור ווייס איך דאך נאך אויך נישט ברוך מרדכי האט דאך געשוואוירן אז ער האט גארנישט געטוהן ביז נאכדעם האט ער געזעהן אז ס'טויג אים נישט האט ער מודה געווען איז דאס א ספק פיקוח נפש בחורים קאלן אפ דארף מען עס נעמען ערנסט. איז געקומען איינער און האט ארויפגעלייגט דא א גאנצן שמועס, און איך וויל עטס זאלטס עס אויסהערן, איך האב נישט קיין מורא אים ארויפצולייגן אומפארראכטן זיין נאמען, און איך וויל עטס זאלטס הערן, ער טענה'ט אז איך טענה אויף וואס מען האט מיך, איך בין ברוגז סאטמאר האט מיך נישט אראפגערופן, און איך האב נישט אראפגערופן דעם מנהל, איך גיי נישט רופן דעם מנהל, איך האב בחורים וואס זיי זאגן מיר ליסן ער האט מיך געפאטשקעט איך בין היינט א מחלל שבת, איך דארף נישט רופן דעם מנהל. וואס דער מנהל זאל מיר זאגן ס'איז נישט אמת, דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב וויאזוי הייסט ער שוין דארטן רוטנער, ער זאגט ער האט משמש געווען, כ'ווייס נישט וואס ער האט דארט געטוהן, ער האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב האט ער געמאכט. דער שייגעץ גייט זאגן פאר אלע בחורים אז קיינער איז נישט באגלייבט, און דו ביסט באגלייבט אז דו האסט באדינט דעם בעלזער רב, דו חיה וואס דו ביסט. עניוועי, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג. וואס איז וויכטיג איז איך וויל איר זאלט אויסהערן ווי ער טענה'ט, און איך וויל אים ענטפערן. נאכן די וואך פרשת תזריע מצורע רעדט ער קעגן א ראש ישיבה און דערמאנט זיין נאמען דארטן און ער זאגט אז בחורים זאגן אז ער טשעפעט זיך, ער טשעפעט בחורים? איך פארשטיי נישט, איר האלט אין איין זאגן אז סאטמאר איז געווען די מהלך זיי האבן דיך גענומען פאר גארנישט און פאר נישט, דו האסט געמיינט כלל ישראל האבן דיך גענומען און האבן דיך ארויסגעשטויסן פון בית מדרש און געלייגט אין חרם, איר זאגט אז איר פירט זיך אויף די זעלבע וועג, איר זאגט קעגן זאכן קעגן מענטשן. איר זאגט די מענטשן נעמען, איר דערמאנט דאס ברבים אויף א האטליין, מענטשן הערן עס אויס, און איר דערמאנט נעמען פון מענטשן פאר איר מאכט ריסערטש, וויאזוי קענט איר נעמען א מענטש און זאגן זיין נאמען און זאגן זאכן קעגן אים פאר איר מאכט ריסערטש, פאר איר ווערט געוואר זאכן זענען אמת, פאר איר ווערט געוואר זאכן זענען ריכטיג, זאכן וואס איר זאגט דארטן זענען נישט ריכטיג, ווייל א בחור האט דיך אפשר אריינגערופן? און און ער האט געהאט א סכסוך מיט אים פאר פאר א אנדערע סיבה און ער האט ער האט עס געוואלט אפטוהן האט ער דיר האט ער דיר דאס געזאגט פאר דעם גייט איר זאגן אויף דעם פארלאזט איר זיך און איר לייגט ארויף איינעמס נאמען איך פארשטיי נישט איר ווילט נישט אז קיינער זאל אייך אפשחט'ן איר זאגט אז סאטמאר האט אייך אייך אפגעשאכטן מיט אייערע קינדער מיט געמאכט פראבלעמען מיט חרמות מיט בית מדרש פירט זיך נישט אויף דער וועג פירט זיך אויף אויף א נארמאלע

משגיחים אויפן טעלעפאן פאריגע וואך, איינס איז געווען פון בעלז, כ'האב נישט געזאגט אפילו אז ס'איז בעלז אבער יעדער האט געוואוסט, און דאס צווייטע איז חיים אהרן פרידמאן פון אברהם שלמה בלום'ס ישיבה, יעצט אברהם שלמה בלום'ס ישיבה האבן מיך עטליכע בחורים געקאלט און איך האב צוריק געקאלט, במילא האב איך עס ארויפגעלייגט אין פול קאנפידענס, בעלז האב איך נישט ארויפגעלייגט אין פול קאנפידענס ווייל דעמאלטס האב איך נאכנישט געהאט נאר פון אפאר בחורים וואס זיי זענען ארויס פון אידישן וועג, ממילא קען איך נישט, ווען ס'קומט א לאו סוט קען איך זיי נישט רופן ווייל איך ווייס נישט ווער זיי זענען, אבער אזוי ווי איך האב געמאכט ריסערטש אין די ישיבה קטנה, יעדער האט געוואוסט ווער דאס איז, און איך האב געפרעגט צו ס'איז דא א חזר יאנקי פיערעס א חבר, האט מען מיר געזאגט יא, ס'איז דא אזא חזר, ער באדערט בחורים און ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם. סאו פון וועלכן, דו זאגסט מיר יעצט מוסר, אויף וועלכן ראש ישיבה רעדט מען דא? רעדט מען דא אויף דעם בעלזער ראש ישיבה? האב איך דאך נישט געזאגט זיין נאמען. סאו אבוויעסלי יעצט האטס אלע פארשטאנען ווייל ס'איז אמת. סאו רעדסטו וועגן די קאשעווער ישיבה אברהם שלמה'ס ישיבה? דארט האב איך געזאגט א נאמען, דארטן ווייס איך פונקטליך ווער ס'האט גערופן און איך האב צוריק גערופן אויכעט אזוי ווי איך טוה אייביג און איך האב אים געזאגט געב מיר אפאר חברים און איך וויל זיי מברר זיין צו ס'איז אמת. סאו געסטו מיר יעצט א זאג א פסק, קאלסט אריין אנאנימעס און דו האסט א פראבלעם ווייל סאטמאר האט עס צו מיר געטוהן. איך זעה דו כאפסט נישט. ווען איך האב א ספק פיקוח נפש איז עס דוחה שבת, די הצלה לויפט פאר א ספק פיקוח נפש אויכעט. דאס איז ארגער ווי א ספק פיקוח נפש ווייל דאס איז ממש איז אנבעליוועבל. יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן. סאו קומסטו אריין מיט אן אנליסטעד פאון, דו ווילסט נישט קענען מיט מיר טענה'ן און דו האסט א טענה אז איך האב טענות אויף סאטמאר. סאטמאר האט עס געטון ווייל זיי האבן געוויסט וואס זיי טוען, זיי האבן געוויסט זענען אין דרערד, זיי האבן געוויסט די מלמדים מיט די מחנכים טאטשן קינדער און זיי האבן נישט געהאט קיין שום אנדערן וועג נאר צו טרייען מיך שטיל צו מאכן. און זיי האבן עס געטון ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערן וועג, איך האב אן אנדערן וועג, איך ווער געוואויר צו ס'איז אמת, און געווענטליך גיי איך צו צום ראש ישיבה און איך קאל אים אפ, נאר וואס טוט ער? ער זאגט ס'איז ליגענט אז מ'האט געקענט נעמען, דיסקוואליפייען, עלף יונגעלייט מיט בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן פון בעלז, האט מען געקענט דיסקוואליפייען ווייל דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב, איך בין שוין היינט נישט זיכער אויף גארנישט, דאונט מיסאנדערסטענד. איך בין שוין היינט נישט זיכער וואס רוטנער האט געטון. דער שייגעץ רוטנער קען דיסקוואליפייען צוועלף עלף עדות און זאגן זיי זענען נישט באגלייבט? וויאזוי ארבעט דאס? נו אויב אזוי האט ער דאך געקענט זאגן אז דער בראנער, ביי די בראנער מעשה, דאס ווייבל איז אויך נישט באגלייבט אז זי געשלאפן אין אלבעני מיט בראנער, נאר וואס מ'איז יא באגלייבט, און דו זאלסט פארשטיין קלאר אז איך האב אפגעקאלט עטליכענע און איך האב זיי אלע אויף טעיפ אויכעט, נאר וואס ס'איז נאר דא איין זאך אז א יענער איז שוין אראפ פון וועג. האט ער דאך נישט קיין מורא. לאידך גיסא, העט ער נישט האלטן ביים קומען זאגן עדות. לאידך גיסא, איז דא נאך א זאך, יענער האלט שוין נישט ביי זאגן ליגנט, ער איז אראפ פון וועג, ער דארף זיך פאר קיינעם נישט פארענטפערן, ער לאכט פון גאנץ אידישקייט. די אלע וואס זענען אפגעפארן פון וועג, איך פרעג זיי אפשר ווילט איר צוריק קומען, זיי לאכן, זיי דאנקען גאט זענען ארויס. סאו האסטו טענות ס'הייסט פארוואס איך זאג אז סאטמאר האט מיך אומזינסט און אומנישט באגראבן און בא'עוול'ט. זיי זענען רשעים דורי דורות, ס'האט זיך נישט היינט אנגעהויבן. ס'איז דאנק גאט אז ס'איז געווען בעלז, ווען נישט וואלט סאטמאר איינגענומען גאנץ יוראפ אויך. דאס וואס בעלז האט אפגעטון רשעות פאר אלע רבנים וואלט סאטמאר אפגעטון, איז געווען בעלז האבן געמאכט סאטמאר זייער קליין, און סאטמאר רב איז געווארן א חסיד, שפעטער איז ער אליינס געווארן א רבי. אבער איך האב א פראבלעם פארוואס סאטמאר האט עס געטון, איך ווייס פארוואס זיי האבן עס געטון, און אז איך האב געזאגט אז דער ראש ישיבה איז א חזיר, און אז איך האב געזאגט אז יעקב פירער איז א חזיר, כאטשיג יעצט לייקענסטו עס, ער איז א חזיר. געמאכט, און דער פון אגריפס זיין ברודער איז אויך א חזר, איך האב גובה עדות געווען, און דער וואס האט געמאכט טאטשמיש מיטן בעלזער רב, דער רוטנער, זיין זון הערשל רוטנער, האט אויך מאלעסטעט בחורים, האט מיר אליין מודה געווען אויפן טעלעפאן, איך האב עס אויף א הקלטה, ער האט מיר מודה געווען, יא איך האב עס געטון, נאר איך גיי פאר העלפ אין שלום בנייך, האב איך אנגעקאלט שלום בנייך ווייל איך קען דעם פירער, זאגט ער ער איז א ליגנער, נישט דא אזא נאמען ביי אונז. האט מען אים געמאכט אויס פון מגיד שיעור, מען האט אים געמאכט א אויסזאגער, א אויסזאגער איז גרינגער, ווייל א אויסזאגער קען ארויס גיין זעקס מאל א טאג פעצלען מיט די בחורים, יעצט זאג איך דיר נאכאמאל, ס'איז אן אנפארטשענעט טינג אז בעלז האלט ווייטער די חזירים, און דעטס איט, און איך האב נישט סתם גענומען פון א בחור, איך האב א סיסטעם וויאזוי איך טו דאס, עס גייט דורך שבעה מדורי גיהנום און שבעה מיני חקירות און בדיקות. געארבעט, און וויפיל כ'האב געקענט עד מקום שידי משגת ביז יעצט ווי אזוי כ'האב געארבעט, האט עס געארבעט גוט, און יעצט איז עס געווען אויפן זעלבן אופן, און כ'דאנק דיר. נישט אריינקומען מיט א נאמען, אבער כ'לייג דיך ארויף זאל בעלז וויסן ווער דאס האט געטון, און קען זיין דאס איז גאר אברהם שלמה, נאר ביי אברהם שלמה האב איך נישט קיין פראבלעם, די בחורים זענען דא און זיי האבן מיר געגעבן זייער נאמען און זיי זענען מורא'דיג אפסעט, סאו כ'האף כ'האב קלעריפייד דעם מצב. כ'וועל דיר מסביר זיין, ווען איך הער פון עטליכע בחורים, און איך האב אריינגעקאלט אין די ישיבה אויך, איך האב זיי געזאגט גיב מיר נעמען פון חברים, און זיי זאגן אלע ס'איז אמת אז ער איז א מנוול, און א קינד איז געהארגעט געווארן אין בני ברק, און ער האט שוין דא נישט געגעסן אפאר וואכן, דא האט ער נישט געגעסן, און מ'האט אים געשיקט נעבעך אזוי, און ער האט געהאט א צעטל פון א דאקטער אז ער קען פארן, סאו וויל איך פארשטיין פונקטליך, וואס נאך דארף איך טון, איך דארף זיין ענקער טוילעט קלינער? קודם אלארמיר איך, איך נעם זיבעצן טויזנט דיסקלעימערס. איטס פאר יו טו טשעק אפ. אבער אינטערעסאנט, ס'איז שוין אריינגעקומען נאך א קול און נאך א קול, יא בחורים זאגן יא ער איז א חזר א פאטשקער, סאו וויל איך יעצט זאגן פארן עולם, איך קען נישט דורכגיין יעדע זאך פונקטליך, אז איך באקום עטליכע בחורים פון א ישיבה און זיי זאגן אז ער איז א חזר, דארף איך קודם אלארמירן, באט ברוך השם ביז יעצט איז נאך קיינמאל נישט אויסגעקומען אז מ'האט אויף איינעם שופך דם געווען פאר אומזינסט. ווייל זיי זענען טאקע חזירים. ער הייסט ביי אלע בחורים אז ער איז א חזיר א טאטשער, נאר וואס דער גראבער בער בעלזער ער איז שטערקער פון אונז, ער זאגט מיינע מענטשן זאלסטו נישט רירן, איך דארף האבן איין פירער ברודער זאל מיר אפווישן דעם תחת ווען איך באקאק מיך, און איך דארף האבן א צווייטן זאל מיך שיקן צו א דאקטער און ער זאל מיך אריינעמען פונקטליך ווען איך דארף גיין, און איך דארף האבן א דריטן זאל פירן די ישיבה קטנה אין ירושלים, און איך דארף האבן א פערטן זאל פירן די ישיבה קטנה אין בני ברק, און איך האב יעדן אין דר'ערד זיי זאלן. שטיפן מיט וויפיל בחורים זיי ווילן, דעטס אלל. איז במילא זאלט איר וויסן, אונז זעמער נישט גענוג שטארק דאס צו געווינען, אנלעס אים קומען צען ערנסטע אינגעלייט אריינגיין צום רב, אזוי ווי עס איז געווען די מעשה ביי בראנער, זיי האבן געזאגט פארן רב, רבי אז דו ווילסט נישט האבן נאך א בעלז, זאלסטו אים ארויסווארפן. און ווי גראב און ווי שטארק ער איז האט ער זיך דערשראקן און ער האט אים געמוזט ארויסווארפן און דאך באצאלט אפאר מיליאן דאלער אפטרעט געלט. און די זעלבע וויל איך ענק זאגן דא יעצט, איך קען ענק נאר מעורר זיין אז ס'דא א קעיס וואס א בחור דערציילט אז ער האט געלערנט דארט און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, ער האט דא זיך נישט גוט געפילט, ער האט שוין נישט געגעסן אפאר וואכן, ער איז געווארן אביוזד, מ'האט אים אריינגעשטופט דעם פיפיק אין פיסק, זיי דערציילן וואס ער האט אלס געטון, ס'איז שוין נישט קיין סעקס, כ'האב שוין געזאגט, ס'איז שוין גרויליג.

איז ער אריין האט ער געזעהן ווי קינדער שפילן זיך דארט און ס'איז געווען צוויי נאקעטע חברה אין די מקווה, זעהט אויס אז דער אמעריקאנער קלויזענבורגער רב איז נאכנישט מיט ביידע פיס אויף די וועלט, איז במילא כאפט ער נאכנישט אז מ'דארף צושפארן א מקווה, דער'ס נאו ריזען פארוואס די מקווה איז אפען, אז ער גייט שפעט און די אינגעלייט קומען נאך שפעטער דאזענט מין אז די קינדער דארפן ווערן געשעדיגט. טאמער לאט מען דאס צו דארף יעדער אויפהערן צו גיין דארט דאווענען.

איז זאגט מען יעצט אז ער גייט שוין אהיימקומען די וואך, גענוג א שאד, נאר קודם כל וועט ער פילן וואס דאס הייסט צו זיין קראנק און וואס דאס הייסט צו אינטימידעיטן מענטשן, ער האט דאך א גאנץ לעבן דאס געטון, ער האט דאך געמיינט אז ער איז גאט אליין, ער קען טון וואס ער וויל, געגעבן האט ער פארן עולם גארנישט, און געפאמפט דאס געלט פון זיי, געגעבן יעדן א חצי כזית דארט צו בויען א הויז, און ער איז באלעבאס. עניוועי, גענוג א שאד אז ער קומט אהיים. מען וואלט אים געדארפט ווען אהיימברענגען מיט א קאסטן. דער רשע האט ארויסגעווארפן לעצטנס דריי קינדער פון זיין תלמוד תורה און נישט געקערט אז זיי גייען אין פאבליק סקול. אויסער דעם וואס ער האט אלע יארן, פערציג יאר צו פינף און פערציג יאר, אנגעטון רשעות פאר יעדן מענטש, גיטין מיט אנדערע זאכן. ווייל מען האט געלערנט דעם ספר ליקוטי מוהרן דארף מען יענעם ארויסווארפן. האט יענער געזאגט גוט איך גיי גערן. אה זאגט מען ניין דאס ווייב מוזטו דא לאזן. חיות. אין וואלד. עניוועי. שוין, קומט ער אהיים. דאס רשעות וועט ווייטער אנהאלטן, איך האף נישט אין אזא גרויסן פארמאט, ווייל נאך א סטראוק, אפאר קליינע סטראוקס, איז מען שוין אביסל אין דר'ערד. דאס איז בעסיקלי א טעלעגראם אז ער קען שוין זיך צוגרייטן אהיימצוקומען. יעצט דער אמת איז, ער איז קראנק געווארן נישט וועגן ר' שייעלע קערעסטירער, ער האט נישט געקענט אויסהאלטן אז קהל תפארת ישראל קאסאן אין הילקרעסט האט עהם געגעבן אזא פליק אריין, דאס האט מען ווען געדארפט טון צוואנציג דרייסיג יאר צוריק, ער איז נישט באלעבאס אויף גאנץ ספרינג וואלי, ער האט זיך איינגערעדט, זיצט דארטן, פאנטשט אריין דעם גלאוו אין די הענט אריין און געמיינט ער איז באלעבאס, עניוועי, דו האסט געטון א גוטן דזשאב קאסאן, זעהר א גוטן דזשאב, און אזוי האט מען ווען געדארפט טון צוואנציג יאר צוריק, מען האט געדארפט מאכן ביי אים אין שטעטל א מרידה און זאגן דעם רעבן רבי עד כאן, דו האסט שלעגערס אונז האבן מיר אויך שלעגערס, די גרעסטע דראפ אוטס אין גאנץ אמעריקע וואס איך קען איז אין סקווער.

צושטעלן נאך א רשע. דער לעפקאוויטש דער שייגעץ ער פירט דארט משמרת הצניעות ער קומט שרייען אויף מיר אין קאורט האהא כ'האב געלאכט פון דער. עניוועי דאס איז סקווער ס'איז א פארגאנגענהייט אזוי ווי די קאמוניסטן זענען אונטערגעגאנגען ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי אזוי גייט פון גאנצע סקווערע דינאסטיע ס'גייט

די מצב איז שרעקליך, ס'איז דא נאך א סועסייד, נאך א סועסייד, דא האט זיך א בחור גענומען דאס לעבן, דאס מיידל, זיין גוירלפרענד איז אים נאכגעגאנגען, זי האט זיך אויך גענומען דאס לעבן, רבותי, מען מוז אנהייבן צו לערנען אין די ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס וועגן דראגס, איך זאג ענק נאכאמאל, דער מצב איז שרעק. שרעקליך און ביטער, און אין ארץ ישראל איז עס אויך שרעקליך, און נאכדעם מעדיען נעמען זיי זיך דאס לעבן, זיי האבן שוין גארנישט פון לעבן סאו דעי טעיק דער לייף, האלטס עס נישט ביליג, און איך וויל אויך זאגן די וואס זיי פארן אויף מירון כ'האב שוין געווארענט אז דארט איז דא פול מיט דראגס, מירון איז היינט וואן אוו די מעידזשער סטראטעידזשיק פוינטס פון דראגס, נישט נאר ל"ג בעומר, א גאנץ יאר זיצן דארטן די נ נח נחמ חברה, זענען היי און וויילד אויף דראגס, און זיי פארקויפן, מ'האט זיי געוואלט ארויס שטופן פון דארטן, דער ראש כולל. דא דארט איינער האלפערן האט נישט געקענט זיי האבען אים געזאגט ליסען יו אידער יו לין אף אף אס אר וויל קיל יו און דאס איז וואס דא גייט פאר און מען דארף זייער שטארק אנהייבען צו עדזשוקעיטען די קינדער קוק מען האט זיי עדזשוקעיט אז קיינער טאר זיי נישט שטופען אין תחת אריין אדער אנכאפען זייער פרייוועט פארטס אף די באדי דער ליסענינג געטס אויך א מעשה איינער האט מיר פארציילט קומען אן אלטער חזר האט זיך געווייקט אין מקווה און געקראצט זיך ס'איז אריין געקומען א בחור פון פערצן פופצן און ער כאפט אן דעם בחור דעם פופיק, האט אים דער בחור געזאגט אנטשולדיגט מיר אז דו כאפסט אן מיינס לאמיך אנכאפן דיינס, און דער איד איז געווען מער ווי צופרידן האט זיך אויסגעדרייט צו אים אזוי ער זאל אים קענען אנכאפן, ער האט אים אזוי צוקוועטשט אז מ'האט אים ארויסגעפירט, מ'האט אים געמוזט ארויסשלעפן פון די מקווה אים אראפלייגן אויף א באנק ווייל ער איז שיער געשטארבן, דעטס וואטס גאנא העפען. ווי העוו טו עדיוקעיט און ברוך השם מ'האמיר זייער גוט געפארן, יעצט מוז מען אנהייבן צו עדיוקעיטן דעם עולם וועגן דראגס, ס'איז ווערי אימפארטענט, די חברה די סאקמערע חיות, די רבנים האבן גענומען געלט, זיי האבן גענומען געלט פון די גאווערמענט, זיי האבן געזאגט זיי האבן א קלין קאמיוניטי, אונז ווייס מיר דאך היינט אלעס וואס זיי האבן געטון, יעצט הייבן זיי אן, זיי קאלן מיך איך זאל דארט אין יענעם בילדינג דא ווער ס'שטופט דראגס, זאג איך אים וועיט א מינוט און וואו ביסטו? דו האסט גענומען געלט אלע יארן וואס ווילסטו פון מיר? איך האב דיר נאר געטון א טובה. ס'איז געווען א סאבדזשעקט וואס קיינער האט נישט געוואלט רעדן, האב איך געזאגט סקרו יו אלל און איך 'ל יא רעדן, ווייל וואס קענסטו מיר טון? עסט מיך שיסן? אדער העט דער אייבערשטער וועלן איך בלייבן לעבן און טאמער נישט איז פארפאלן. עסט מיר צונעמען די פרנסה, איך ארבעט נישט פאר קיין סאקמערע מיט קיין קאקמערע מיט די אלע חברה, אבער איך זאל יעצט גיין נעמען די מישן פון די מלחמה אגענסט וואר ווען עטס זענטס אלע געווען שותפים און עטס האטס עס צוגעלאזט און עטס זענטס נאך היינט שותפים, איך זאל זיך גיין נעמען די מלחמה? טעיק איט יורסעלף, געט אן טו איט, אבער. דעיס האט צו טוהן מיט אפשטעלן די דילערס, אבער למעשה. גרעסטע פריווענטשן איז אז מ'זאל רעדן מיט די קינדער און מיט די בחורים און מיט די מיידלעך עקספלעין טו דעם וואט איט איז ענד האו דעינדזשערעס איט איז ענד יו גאנא מעיק א סטאפ טו איט אזוי ווי מ'האט געמאכט צו סעקשועל אביוז א ביג ביג סטאפ ס'נאך דא אסאך ארבעט אבער וויל פיניש אים אף מיט בלי נדר. אזוי האט רבי נחמן פון ברסלב געזאגט, ניצחתי, איך האב געבאזיגט, ואנצח, איך וועל ווייטער באזיגן. עניוועי, ס'איז זייער וויכטיג רבותי, און ס'איז פונקט אזוי וויכטיג ווי צו זאגן שמע ישראל אינדערפרי און ביינאכט, פונקט אזוי וויכטיג צו לערנען די קינדער וועגן סעיפטי אוו וואטס גאוינג אן אין די סטריט, ספעשעלי יעצט גייט נאך ווערן ליגעל מאריוואנא, און דעמאלטס וועט זיין דער עכטער חורבן. יעצט, עטס באמערקטס אז. פאריגע וואך האב איך געזאגט אז ס'איז געווען ווער ס'האט מיך אפגעקאלט אז ס'איז דא א משגיח און איך האב אים געפרעגט וויאזוי קען זיין אז ער איז א משגיח און ער טאטשט קינדער זאגט ער אז אין זיין אפיס לאזט ער נישט לייגן איך האב אבער נישט געוואלט זאגן זיין נאמען ווייל איך האב נישט געקענט צוריקקומען צו די בחורים ממילא אז איך קען נישט צוריקקומען האב איך עס נישט געוואלט אנהייבן למעשה

און ממילא אז יעדער ווייסט פון וועם מען רעדט איז על כל פנים למיחש מיבעי, כ'מוז עס מזכיר זיין כדי אז יענער זאל נישט קענען ווייטער טוהן דאס מיט בחורים, ס'מוז זיך אפשטעלן די גארביטש. יעצט דאס איז נישט געווען והוא לא היה בתוכו דא, דאס איז נישט געווען די וואס כ'האב געזאגט אז ס'איז געווען איינער, אין אן אנדערע ישיבה קטנה, דארט האב איך געוואוסט פונקטליך מיט וועמען איך האב גערעדט, האב איך געזאגט דעם נאמען. יענץ איז נישט געווען בעלזער ישיבה קטנה, יענץ איז געווען אן אנדערע ישיבה קטנה, ס'איז געווען דעם קאטשקעווער רב'ס ישיבה קטנה, און זיי האבן אויכעט ערגעץ נישט לעבן, נישט אין בארא פארק, נאר לעבן בארא פארק די ישיבה, און יענער הייסט חיים אהרן פרידמאן, און דאס איז ביי אברהם שלמה בלום'ס ישיבה קטנה, סאו ליסן, בלום, סטרעיטן יורסעלף אוט, און בעלז, סטרעיטן יורסעלף אוט. יעצט וויל איך נאכאמאל מעורר זיין, דו שיקסט דיינע קינדער אויף מירון, זאלסט וויסן דארט איז דא דראגס און דארט איז דא זנות און דארט איז דא אלע מיסטע זאכן וואס ס'איז דא, און איך בעט דיך שיק נישט קינדער אליינס, און לאז נישט דיין ווייב גיין אליין אויך נישט, ווייל ס'איז געווען פאר צוויי יאר עטליכענע איסורי ערווה וואס מ'האט דארט געוואוינט מיט אשת איש און מ'האט זיך געמוזט גט'ן א האלב יאר דערויף און ס'איז דא א קינד וואס איז געבוירן, רבותי, וואטש וואט יו אר דואינג, דעטס אלל איי קען טעל יו. ס'דא א שיינע זאך אז מ'האט נישט געמאכט מוצאי שבת די הדלקה, ווייל מען ווייסט אז מענטשן דארפן קומען פון ווייט אוועק, האט מען מורא געהאט ס'זאל נישט צוקומען צו חילול שבת, האט מען עס אפגעשטופט אויף זונטאג, ס'איז א מורא'דיגע שיינע זאך, אבער דאס איז בנוגע לגבי חילול שבת, און וואס איז מיט לגבי חילול פגם הברית, מ'גייט דארטן זינדיגן מיט אלעם? זייער וואטש! פארציילט א יונגערמאן יעצט איך בין נאכאמאל מעורר וועגן די עניינים, זאגט ער מיר אז ער איז געווען פאריאר האט אויסגעגעבן אסאך געלט פארן אויף מירון צו רבי שמעון מיט מאכן ווי מען זאגט מיט מתפלל זיין צום אייבערשטן ס'וועט זיין גרויסע זאכן האט ער אבער אנפארטשענעטלי מ'איז אראפגעגאנגען פון דעם בארג אינמיטן די נאכט איז געגאנגען טויזענטער מענטשן געשטופט און ער האט זיך אריין געשטופט אין עפעס אן אשת איש דארטן פאר אים און זי האט געקענט באשטיין זי האט זיך געלאזט זי האט געקענט באשטיין צו גיין שטאט און אים איז געווארן א.

לאך, זי זאגט מיר, רבי נחום, איר זאלט זיין געבענטשט פון הימל, כ'האב אהער גענומען מיין מאן, און כ'האב אים געזאגט, מער פארסטו נישט, האט ער געזאגט, פארוואס, יענער האט דיך אנגעקאלט אז כ'האב איר געטשעפעט, זי ניין, נחום ראזנבערג האט געזאגט אז עטס פארטס דארטן חזיר'ן, זאגט זי, בין איך געוואר געווארן אז ס'איז דא א יענער, ער האט געזאגט עפעס א נאמען, כ'האב עס נישט פונקטליך אויפגעפאסט, און איך בין געוואר געווארן אז ס'איז דא א געטשעפעכטס. במילא האב איך אים געזאגט, אהיב ידידי, אדער הערסטו אויף די געפארעכצער אדער גיב מיר א גט און קענסט דארט וואוינען א גאנץ יאר, דארפסט אפילו נישט אהיים קומען. זי האט אזויפיל געטון אז אזוי ווי זי איז א תולדות אהרן יונגע ווייבל, כ'מיין נישט קיין יונג ווייבל, זי איז א מידל עידזש,

כ'האב גערעדט וועגן דראגס, קאלט מיך אפ א גרויסער פירער פון א תלמוד תורה און פרעגט מיך, רבי נחום איר וואלט געוואלט קומען זאגן פאר די קינדער וועגן דראגס? אונז עמיר אייך בעקן, מ'עמיר מאכן זיכער אז די קינדער האבן דרך ארץ, מ'עט אייך נישט באליידיגן, זאג איך אים ניין איך וואלט נישט געקומען, פרעגט ער מיך פארוואס נישט, זאג איך אים ווערי סימפל, איר ווייסט פארוואס? ווייל די אלע יארן האט עטץ דאך גענומען געלט אז עטץ האטס א קלין קאמיוניטי, איך ווייס וואס עטץ האטס גענומען געלט, ווי נאו עווריטינג נאו, סאו יעצט ווילסטו מיך אריינשטעלן אין די שיף אז איך זאל אנהייבן. צו לערנען מיט די קינדער דראגס? העי, נאו וועי! עטס האטס עס צוגעלאזט אלע יארן, עטס האטס געלעבט דערפון, און מיך האט עטס גערודפ'ט, איך האב דאך נאך היינט נישט קיין שול וואו צו דאווענען, און עטס ווילטס אז איך זאל יעצט ווערן ענקער אפוטרופוס? ניין, טוטס די דוירטי ווארק יורסעלף, איטס נאט דוירטי ווארק, איטס בעסיקלי עדיוקעישן. האב איך זיי געזאגט, איך האלט עס נישט ביים טון, נאו וועי! פארשטייסט וואס זיי ווילן? דאס איז א סאקמער קאקמער. זיי האבן קודם דיפעימט, יעדן, דער בעלזער איז געווען אן אויסגעוועפטער. ייד, און דער טשעבינער איז געווען אן אפיקורס, און דער איז געווען דאס, און יענער איז געווען יענץ, און יעצט ווען זיי זעען זיי זענען אין דיפ פאודער, גייען זיי אנקומען צו יענעם, ניין קום נישט אן צו מיר, זוך דיר דיין גלייכן, זוך דיר אזאלכע משוגעים וואס האבן געבויעט גאנץ אידישקייט אויף אונטערצוברענגען אן אנדערן, אונטערצוברענגען בעלז, אונטערצוברענגען דעם מיט יענעם, זוך דיר אזא מין וואס משוגע'נעם, איך האב דאס קיינמאל נישט ליב געהאט, איך האב עס נישט גורס געווען, און איך האלט עס נישט יעצט ביים צושטיין מיט ענק. און חוץ מזה דא די מורא'דיגע איידעלע פונקט, עטס חזירים האט עטס געמאכט משכב זכר מיט יעדן צווייטן און מיט יעדן דריטן, ס'איז דא אזויפיל מענטשן וואס זיי הארגענען זיך און זיי נעמען זיך דאס לעבן, און ס'איז דא עלטערן וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן זיי קענען נישט צוקוקן דעם צער פון די קינדער, אז איך וועל אנהייבן יעצט צו טיטשן וועגן דראגס עט מען זאגן אה נחום ראזענבערג איז נישט גענוג א גוטער טיטשער ווייל וואו ראיה די קינדער זענען אויף דראגס. עטס האטס אויסגעלערנט צו גיין אויף דראגס? יו טעיק עם אף. די בעסטע איז ווען עטס טוטס עס. איך קען דאך די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשער וועגן קען איך דאך דורך און דורך און דורך. נעמטס שמעון ווייזער וואס האט געלעבט פון דעם, מיט אנדערע רבנים, מיט משמרת הפיפיק, זיי זאלן טיטשן דעם עולם וועגן דראגס, ענד דעטס איט. און טאמער זעט עטס אז עטס קענטס נישט על איך ענק זאגן וואס עטס זאלטס טון. די גאווערמענט געבט העלפ פאר אלע סקולס, און זיי געבן טיטשערס. און זיי מוזן נישט זיין אידן, און זיי קענען יא זיין אידן, ס'איז דא אידישע וואס זענען אויכעט זייער שטארק אין דעם וויאזוי מען לערנט קינדער קעגן דראגס, און ס'קען זיין גויים אויכעט, דערס דזשאסט נאטינג ראנג, ס'איז פיקוח נפש, ווען איינער האט א פראבלעם מיט פיקוח נפש גייט ער אריין אין שפיטאל, זאגט ער נישט איך וויל נישט נאר א איד זאל מיך אנרירן, עניבאדי דעטס דעיר דעט נאוס וואט היס דואינג איז גאנא העלפ הים. יעצט די שיינקייט פון לשון קודש איז אז מען האט עקסטערע פאר א מאן און פאר א פרוי, למשל אני אתה את, אני הלכתי, אתה הלכת, יעדע זאך איז עקסטרא לשון זכר און א עקסטרא לשון נקבה, וועגן דעם איז עס איינע פון די זאכן פארוואס ס'הייסט לשון הקודש, ס'איז זייער הייליג פאר יעדע זאך איז אפגעטיילט, יעצט אין די ענגלישע שפראך איז נישט אזוי ווייט אפגעטיילט, ס'איז אויך דא א 'הי' און א 'שי' אבער ס'איז מער מ'רעדט. צו א זכר און א נקבה די זעלבע. יעצט איז זיי געגאנגען און ס'איז דא אין פראנקרייך איז אויך דא אין די פראנצויזישע שפראך עקסטרא פאר א יונגל און פאר א מיידל, זאגן זיי אזוי ווי ס'איז דא יעצט א דזשענדער לאו זאל מען מאכן אלעס אינאיינעם, ס'זאל נישט זיין עקסטרא פאר יונגלעך און פאר מיידלעך, ס'איז אזוי משוגע די וועלט געווארן, אבער דאס באדערט מיך נישט, וואס באדערט מיך איז אז אין ארץ ישראל גייען זיי אויכעט אנהייבן צו מאכן עס זאל נאר זיין א לשון, כ'ווייס נישט צו זכר צו נקבה וואס מען וועט וועלן, אבער למעשה וועט נישט זיין עקסטרא פאר זכר און פאר נקבה. א גוטן א פרייליכן שבת.